דא הייבט זיך אן די צווייטער חלק פון שיעור פון פרשת וארא. יעצט האב איך שוין גרויס הנאה אז דו זאגסט אז די גאנצע וועלט פארט שוין היינט מיט מיין באן, מען האט שוין נישט קיין מורא צו רעדן און מען זאגט דער איז א חזיר, איך ווייס מען האט יעצט איינגעזעצט איינעם אין מאנטשעסטער, מען גייט יעצט איינזעצן אפאר היער אין לאנדאן, די גארביטש גייט סטאפן, דאס איז אהרוניש קינד, ער געווען א העלד. איינער האט אים געטאטשט, ער איז געקומען דא א טוריסט, איינער האט אים געטאטשט שבת נאכמיטאג אין זיין קאוטש, גארנישט, ס'איז פינישט, ער איז אליין געגאנגען מוצאי שבת צו די פאליס, אזוי דארף זיין, יו יו העוו טו פייט פאר יור רייטס רבותי, ס'איז דא א מאגאזין, ס'איז א ביזנעס מאגאזין, שטייט אזוי, אין ביזנעס יו דאונט געט וואט יו דיזערוו, יו געט וואט יו פייט פאר, אר וואט יו נעגאושיעיט פאר, דעטס איט, מאך נישט קיין חוזק. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז איז אזוי, איך האב הנאה אז דער עולם איז שוין מיט מיר, ווייל ס'איז א סעיף קאמיוניטי, איי מין, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט, ווען איינער זאגט היינט אז היינט איז סעיפער ווי אמאל, איז ווייסט מען אז ס'איז אמת, ווען ער זאגט אז אמאל איז געווען סעיפער ווי היינט לאכט מען פון אים, ס'איז א דזשאוק אוו די טאון וואס מ'האט דא געטון מיט קינדער, באט עניוועי, נישט דאס וואס איך וויל צוקומען, איך האב הנאה אז דער עולם רעדט שוין, מ'רעדט אפן, און איך האלט נאך א זאך, איך האלט אלע מלמדים בחדר דארפן אויך רעדן דערפון. איך האלט די מלמדים דארפן יעדן טאג געבן א שיעור, ווען איינער וויל דיך טאטשן, ווען איינער וויל דיך אהער אהין, יואלי ראטה, געווען יעצט א יונגל געקומען צו איינער אין זיין ישיבה, געקומען איינער געזאגט פאר א יונגל, א עלטערע איד, איך האב דיך אזוי ליב, ביסט אזוי שיין, איך מעג דיך אנטאטשן? איך מעג דיר געבן א קיש? שוין בקיצור, יענער האט אים אנגעמאקלט די ביינער, נאכדעם איז ער געגאנגען האט פארציילט פאר יואלי ראטה, זאגט יואלי ראטה, האסט נישט גוט געטון, איך בין זייער ברוגז. פרעגט ער פארוואס, זאגט ער נישט ווייל דו האסט אים אנגעמאקלט די ביינער, נאר ווייל דו האסט אים געדארפט אזוי אנמאקלען ער זאל זיך נישט קענען רירן, מען זאל קומען מיט אן אמבולאנס אים אויפפיקן, יו'ר גאנא העוו טו פייט פאר יור רייטס, אונז האמיר דא א מדינת ישראל וואס אפאר, איך ווייס הונדערט צוויי הונדערט צו דריי הונדערט טויזענט סאלדשערס האלטן א וואנט קעגן אנדערטהאלבן ביליאן אראבער, ווי העוו טו פייט פאר אווער רייטס, איף איט וואזענט פאר דיס, הע, וואלסטו נישט געהאט דא וואו צו וואוינען. די אראבער וואלטן יעדן טאג אטאקירט און געהארגעט. איך רעד יעצט נישט וועגן ציונות חלק, איך רעד וועגן מציאות. יו העוו טו פייט פאר יור רייטס. יעצט גיי איך ענטפערן דעם אינגערמאן די צווייטע זאך וואס ער זאגט. דו פרעגסט איך זאל זאגן וועגן רב חסדא'ס טעכטער וועגן עניני צניעות מיט די אלע זאכן. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, זיי זאגן אז אין לאנדאן די ווייבער געבן נישט גענוג פאר די מענער. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א זאך. אונזער פראבלעם אין אידישקייט איז, די סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז זיין טאטע האט געזאגט די קדושת יום טוב, ווען א רב נעמט איבער א שטאט און ער געבט עס איבער אזוי ווי ער האט עס איבערגענומען, האט ער שוין זייער אסאך אויפגעטון. די רב אבער מיינט אנדערש, די רב מיינט אז ער מוז מאכן נאך תקנות, נאך תקנות, נאך תקנות. בין אמאל געווען איבערגעבן א גריס פון מענדל פוקס, ער איז איינגעשטעלט אין רמות ד' און די שול האט געבויעט דער אלטער ווינער רב, דער פריעריגער ווינער רב. און דער מענדל פאקס א שייגעץ, ער גייט און זאגט אז א מיידל פון זיבן יאר וואס מען האט איר גערעיפט זיינס א מענטש טאר נישט גיין צו די פאליס, באט עניוועי געדענק איך בין איך אריין געקומען צום ווינער רב האדהאזער רב איך האב אים געברענגט א גריס פון זיין בית מדרש איז למעשה האט ער זיך זייער געפרייט ווייל ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער און ער האט געבויעט די שול דאס איז געווען זיין בעיבי. האב אים געזאגט אז דער מענדל פאקס האט געלערנט אין וויזשניץ, איך קען אים פון וויזשניץ, ער איז א תלמיד חכם, איך האב נאר נישט געוואוסט ער איז א מנוול אויכעט, ער בעקט מנוולים, באט עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, איז דער ווינער רב האט דעמאלטס געזאגט ס'איז געווען פאר פסח, האט ער דעמאלטס געזאגט פאר זיין רעבעצן, איז אריין געקומען אהער מיט אהין פסח און מען דארף דאס און די חומרא און דאס און די טעפ און די, געט ער א שריי אויף איר, זי האבן געמאכט דיזע הלכות, דאס איז קיין הלכה אין קיין שלחן ערוך, שוין, דעטס איט, דעט וואס ענד אוו קאנווערסעישאן. פרויען האבן זיך אנגעהויבן צו מאכן אייגענע הלכות מיט חומרות און זיי ווערן משוגע, עס קומט פסח, געדענק מיין מאמע עליה השלום פלעגט אייגענע פאטעיטאס מאכן פאטעיטא סטארטש און ס'פלעגט קומען צום סדר איז זי נישט געווען אזוי ווי א אידישע טאכטער האט געדארפט זיין ביים סדר, זי איז געווען מיד, זי איז געווען אהער, זי איז געווען אהין. האב איך איר געזאגט אמאל, מאמע, איך בין געווען נאך א יונג בחור'ל, איך בין נאך געווען אויך אפשר פאר די בר מצוה, האב איך איר געזאגט אזוי, מאמע, איך וויל דיך אויסלערנען איין זאך, אז דו גייסט קויפן פאטעיטא סטארטש איז גוט, און ווען נישט גייען מיר נישט עסן גארנישט וואס דו מאכסט מיט פאטעיטא סטארטש, ס'איז א רשעות און א חוצפה דו זאלסט דרימלען א האלבן סדר, ווייל דו האסט געמוזט מאכן דיין אייגענע פאטעיטא סטארטש. געדענק איך מיין מאמע איז אמאל געגאנגען פרעגן א שאלה דעם דיין וועגן עפעס א פינס, א האלב איז עס יא גאלד א האלב נישט גאלד, צו מען מעג ארויס גיין אין א רשות הרבים, האט דער דיין געזאגט פאר מיין מאמען דו זאלסט טוהן וואס אלע פרויען טוהן, דאונט עקסקלוד יור סעלף פון כלל ישראל, יעדע זאך האט שיטות מיט חומרות, אוואדי מען קען אנהייבן אז מען וויל זיך צודרייט מאכן קען מען מאכן פון קאפ א שופר, דער איז נאו דאוט אבאוט דעט, איז במילא האט ער געשריגן אויף די רעבעצן דער ווינער רב דער האדהאזער האט געשריגן זי האבן דאס געמאכט. מאכט חומרות און דאן קומט מען פרעגן שאלות אויף די חומרות, העי, ליוו א נארמאל לייף, די תורה איז געגעבן געווארן וחי בהם ולא שימות בהם, לעבטס א נארמאל לעבן, יעצט ביי אונז איז די פראבלעם אז יעדער מענטש מיינט אז ער מוז עפעס מוסיף זיין, ער מוז מוסיף זיין נאך א חומרא און נאך א חומרא און נאך א משוגעת און נאך א קראנקהייט, דאס איז אלץ משוגענע זאכן האט מיט די הלכה גארנישט, ס'איז יעדער וויל ווייזן וואס ער טוט פארבעסערן דעם אייבערשטנ'ס תורה חס ושלום. יעצט אז מען נעמט א פרוי וואס זי לערנט מיט כלות און זי באגלייט נאכדעם יונגע ווייבלעך און זי לערנט די זעלבע וואס מען האט געלערנט פאר פופציג און פאר הונדערט יאר צוריק, וועט מען זאגן אה זי איז א קל שבקלים, מען מוז דאך האבן מען זאל זיין נאך פרומער און נאך פרומער און נאך פרומער, און די זאכן ברענגען אריין א חורבן אין כלל ישראל, אכציג פראצענט פון די אלע טיטשערס וואס זיי טיטשן, איך מיין מען קאלט דאך מיך אפ, די טיטשער האט אזוי געזאגט און זי האט מורא, אכציג פראצענט איז גארביטש אויסגעזויגט פונעם פינגער וואס זי אליינס די טיטשער האלט דאס אויך נישט. איך האב אמאל אפגעקאלט א טיטשער, זי האט אמאל געזאגט עפעס א זאך פאר א פרוי, איך וויל נישט ס'ווערט נישט אויס ברבים צו זאגן, איז בקיצור האט האב איך איר געפרעגט זאג מיר דו האסט אזוי געוואוינט מיט דיין מאן? האט זי געזאגט איך פלי די פיפט אמענדמענט, אוודאי נישט, ס'איז דזשאוקס די אלע זאכן, מען דארף זיך צוגרייטן, א פרוי דארף זיך אבאכט געבן, און דאס וואס מען רעדט כסדר אז זי דארף זיין הייליג און אפגעהיטן און שובבים און מען רעדט און מען רעדט און מען רעדט דאס איז ווען זי איז נישט ריין, מען זאל נישט אריינבאמפן און זאגן אוי איים סארי. צו ביינאכט ווען מען זיצט אין בעט ווען מען טאר נישט קוקן אויף פלעצער וואו ס'איז צוגעדעקט זאל מען מאכן זיכער אז ס'איז צוגעדעקט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער ווען ס'איז ריין דארף זיין ישמחו השמים ותגל הארץ, עס דארף זיין לאוו ענד הארמעני, די מאר סעקסיער, די מאר הארמעני, די מאר לאוו דער איז, מער געלונגענער זענען די קינדער. וועגן דעם זאגט דו ביסט א ממזרישע קאפ, א ממזר איז געווען אסאך ליבשאפט, און דאס אלעס זאגט דער יעבץ אין זיין סידור, דאס איז נישט באהאלטענע סודות. און אז ס'איז נישט דא קיין ליבשאפט קומען ארויס די אלע קראנקע קינדער, די אלע אוטיזם און די אלע, דאס קומט פון קדושת הזיווג וואס עטס האטס ענק איינגערעדט ס'איז קדושת הזיווג, ס'איז נישט קדושת הזיווג, ס'איז משוגע מטורף כי לעולם חסדו, דעטס אלל איט איז. ס'מוז זיין א יוניטי, א ליבשאפט, ס'זאל זיין פול מיט תאווה. דאס וואס שטייט קדושת הזיווג, די הויעכע זאכן, דאס מיינט מען די גאנצע צייט וויאזוי מען גרייט זיך צו ביז צום תשמיש, די חמשה ימי טומאה, די שבעה נקיים, די הפסק טהרה, די פרישות. א פרוי האט מיר אמאל געזאגט, איך האב געוואלט זיין אן ערליכע אידישע טאכטער, איך האב געזאגט איך גיי אנהייבן צו האלטן טהרת המשפחה. וואס הארט מיך צו גיין אין מקווה? זאגט זי דריי וואכן שפעטער בין איך געוואויר געווארן איך קען עס אפנים נישט אנהאלטן, ווייל דאס איז נישט די מקווה, ס'איז דאס אהיימקומען, ס'איז דאס זיין קלאוס צו די האזבענד, ס'איז דאס קושן זיך, ס'איז דאס איבערגעבן יד ליד, ס'איז א גאנצע פראצעדור, זאגט זי איי געיוו אפ אן איט, און דער אמת איז ווער, הו דאזענט גיוו אפ, אנלי, מענטשן וואס זיי פירן זיך אזוי, פון ווען זיי האבן אנגעהויבן, ווייל ווען זיי האבן אנגעהויבן זענען זיי שוין אזוי צוגעוואוינט, ס'איז א סעקאנד נעיטשער, ס'אזוי איך זאג אייביג אז דו ווילסט איבערדרייען דיין נעיטשער זאלסט נישט טרינקען א קאווע אינדערפרי פארן דאווענען ווען דו ביסט צוגעוואוינט, יו אר נאט גאנע דו איט, יו וואונט בי סוקסעספול, ווייל א זאך וואס מען טוט אפאר מאל ווערט א סעקאנד נעיטשער. במילא וויל איך ענק מסביר זיין, די ליבשאפט ליגט נישט אין רודף'ן די ווייב, און ס'ליגט נישט אז מען זאל זיך צודעקן מיט א ליילעך און מאכן א לאך און דורך דעם זאל דער יונגערמאן אריינקריכן, און ס'ליגט נישט אז ער זאל זיך ענדיגן זיינע דריי אהאלב מינוט, און ווען ער האט געפערטיגט זאל ער אנטלויפן, שטייט כאשר אבדתי אבדתי ותחילתה באונס וסופה ברצון. ביי א מאן, ער ווערט גראד עקסייטעד, א קישוי אבר, סקומט ארויס די זרע און ער איז פיניש, ער ברויך עס נישט מער, פאר די נעקסטע כ'ווייס א שעה צוויי צו א פאר טעג ברויך ער עס נישט. א פרוי איז אנדערש, ווען דו ביסט שוין לאנג ארויס, דו האסט שוין געפערטיגט, ביי איר האט זיך עס נאכנישט אנגעהויבן. ממילא וואס מען מוז טוהן איז, מען מוז איר שמח את אשתו לדבר מצוה, זי האט א קלעטערעס, די קלעטערעס איז אזא גומי פלייש, ס'איז די זעלבע וואס דו האסט ביי דיין שפיץ פונעם גוף, דאס מאכט דיך זאלסט זיין עראוזד ווייל דארטן גייט דורך וועינס פון בלוט, זי האט די זעלבע זאך, און טאמער געסטו א גיי און א לויף אוועק און זי ווערט שוואנגער נאכדעם ברעכט זי, נאכדעם דארף זי ברענגען א קינד אויף די וועלט, נאכדעם דארף זי עס דייפערן און האדעווען, אף קאורס שי דאזענט גיוו יו עניטינג, זי וואלט געווען א משוגענע ווען זי געט דיר יא, סאו יו העוו טו מעיק שור אז דו. זיצט און דו שפילסט דיך מיט איר, און דו שפילסט דיך אזוי אז דו זאלסט נישט קומען צו זרע לבטלה, נארמאל אז ס'איז דיין ווייב און דו שפילסט דיך און דו ווייסט דו קענסט באלד אריינגיין איז נישט געפערליך, ס'איז דא אסאך פון זייער צעהיצטע חברה וואס זיי קענען אנהייבן צו שפריצן אינמיטן אויך, דעמאלטס זאלן זיי זייער שטארק וואטשן ווייל דאס איז נישט קיין מצוה, און דו קענסט די זעלבע טון ווען דו ביסט אינעווענדיג אין איר, זאלסט דיך נאר נישט רוקן אריין און ארויס און זאלסט איר טאטשן איר קלעטעריס אדער זי זאל עס טאטשן און זי זאל זיך שפילן ביז זי וועט ווערן אראוזד. ווייל טאמער נישט, און ס'איז נישט אזוי ווייט די שולד פון די מדריכה, ס'איז די שולד פון דעם וואס מ'לערנט נישט אז די מיידל ווערט אראוזד אסאך שפעטער ווי דער מאן, דערמילא ווען ער ווערט אראוזד און ער לויפט שוין אוועק, און שי דידנט געט אוט אוו איט עניטינג, איז עס זייער נישט גוט, און דאס איז וואס מ'דארף ענק לערנען. און איך וויל ענק זאגן, מען מעג האבן א סעקס דיסקאשען אויך, האו דו יו לייק איט, אז ס'איז בעסער ליפא אזוי, אז ס'איז בעסער, דאס הייסט נישט קיין ניבול פה, ניבול פה איז ווען דו רעדסט סתם אזוי דערפון, אבער נישט ווען דו ווילסט אז ס'זאל פארבעסערן דיין מערידזש און דיין לאוו צווישן דיר און דיין ווייב, הייסט עס נישט קיין ניבול פה. ניבול פה איז נאר ווען ס'איז נאו ריזען פאר איט, דארפסטו פרעגן, האו דו יו פיעל גוד אבאוט דיס, האו דו יו פיעל גוד אבאוט דעט, ענד ווען דו יו געט אראוזד. מאך דיר א סימן זי זאל דיך געבן א טעפ אן די שאולדער, יעצט בין איך שוין אראוזד יעצט קענסטו אריינקומען, זאגט דען נישט די גמרא אשה מזרעת תחילה איז בנים זכרים? האלט דיך איין אפאר מינוט. די אלע זאכן איז וואס ס'פעלט אין די אידישע לעבן ווייל יעדע מדריכה גייט דיר נאך זאגן נאך מער און מ'טאר נישט און מ'טאר נישט, די אראבן נעמען די קינדער אזוי ווי אונז מאכן מיר א ברית מאכן זיי א ברית אויף די קלעטערעס זיי שניידן עס אפ זי זאל נישט קענען ווערן אראוזד אויך אלעס לשם שמים. פארשטייסט וואס דא טוט זיך, סא דו ווילסט לעבן אזא לעבן, לאמיר עס אונז אויך אנהייבן צו טון, סא פליז טרייטס לאמיר לעבן א נארמאל לעבן, סעקס איז וואס ס'האלט צוזאם דעם פאר פאלק, אן א דעם וואלט קיין מענטש נישט געוואוינט מיט א פרוי, דאס האלט צוזאמען דעם מענטש, כי זה כל האדם, ס'איז א הויקער וואס דער אייבערשטער האט ארויף געלייגט, דאס איז אזא גלו, אזוי ווי די גלו אויף די סטעמפ. און מאך נישט איבער סדרי בראשית, ביקאוז די אלע וואס האבן געמאכט די חומרות, די סוף איז געווען מ'האט זיך געכאפט מיט בחורים אין מקווה, און מיט יונגלעך, מ'האט זיי געכאפט מיט זונות אין מאנהעטן, די אלע האבן נישט מצליח געווען, דו קענסט נישט איבערדרייען נעיטשער, איז נאכאמאל, און וואס איז קדושת הזיווג, קדושת הזיווג, קדושת הזיווג, כ'וועל דיר ענטפערן וואס דאס איז. ווען די זי איז אין די טעג פון די הרחקה, און ווען זי'ז נישט ריין, זאלסטו נישט טראכטן וואס מען טאר נישט, ס'שטייט אז לויט ווי מ'פירט זיך אויף ביי די נישט ריינע טעג, לויט ווי הייליג מ'פירט זיך אויף, אזוי זענען די קינדער. איז נישט די מינוט וואס מען שפריצט אריין אין די פרוי, ניין ניין ניין, איטס א בילד אפ, אז דו העסט דיך אויפפירן ווי א חזיר בשעת ווען זי איז נישט ריין, העסטו זיצן צו זיך אויסרייבן אונטער דיין דאכענע, און ווען דו העסט דיך ענדיגן אויסרייבן וועסטו גיין אין די מקווה זעקס אינדערפרי און דאס כאפן אפאר יונגלעך און קוקן ווי מען טאר נישט, און דו העסט זיך אזוי אויפפירן דיינע חמשה ימים און שבעה נקיים, אומזינסט איז דיין פלאג, אומזינסט איז דיין קדושת הזיווג. נישט דארט הייבט זיך עס אן. אין די חמשה ימים און די שבעה נקיים זיצט אין מקווה א האלבע שעה און קוקסט יעדן איינעם דו סייזט אויס יעדנ'ס אבר, ס'איז נישט ריכטיג, דאס איז אלל באלאוני באלאוני באלאוני, בשעת ווען א מענטש עסט א פרוכט און ער איז נישט נהנה דערפון טאר ער נישט מאכן א ברכה דערויף, אויב ער געט זיך אזוי אוועק און ער טראכט פון אנדערע זאכן און און און ער האט נישט קיין הנאה טאר ער קיין ברכה נישט מאכן, דאס איז א ברכה לבטלה. א מענטש מוז הנאה האבן פון די וועלט נאר על פי תורה'דיג, ס'זאל זיין כשר, ס'זאל נישט זיין גע'גנב'עט געלט צי כדומה. די זעלבע איז מיט זיווג, לאוו, סעקס, דאס איז דער מענטש, אן אט דעם וואלט א מענטש נישט געלעבט איין טאג, יעדער וואלט זיך גענומען דאס לעבן, יו ניד דיס, דיס קיפס די מאשין ווארקינג. און דאס מאכט אז מ'זאל וועלן אראפברענגען קינדער, און נאכדעם מוז מען זיי חתונה מאכן, איטס אלל אבאוט לאוו ענד סעקס, איך פארגין מיין זוהן די סעטיספעקשאן אז ער טרעפט א פרוי און ער העט זיך קענען ענדזשויען מיט זיין ווייב, דעטס אלל איט איז, און הועווער טעלס יו דיפרענט זאגט ער א ליגנט, און די גרעסטע צדיקים מיטן גרעסטן שייגעץ האבן די זעלבע הנאה ווען זייער קינדער טוען א שידוך און זיי גייען חתונה האבן. האק נישט קדושת הזיווג זיווג, ס'איז אלל באלאוני, און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. און יעדן דור איז אנדערש, קען זיין מיט פופציג צו הונדערט צו דריי הונדערט יאר צוריק איז געווען קדושת הזיווג מען זאל נישט טועם זיין גארנישט, עס איז נישט אמת אויך נישט ווייל ווען ער איז נישט טועם גארנישט קומט נישט ארויס קיין זאמען אויך נישט, אבער לאמיר זאגן אז דעמאלטס איז עס געווען אויף א העכערע מדריגה, לאמיר עס אזוי זאגן, אבער אונז אין אונזער היינטיגן דור איז אנדערש, אונז זעמער אזוי געפאלן און אזוי געזינקען אז קדושת הזיווג הייסט אז דו גייסט נישט מיט א זכר און דו גייסט נישט מיט א שיקסע דאס איז קדושת הזיווג, מיט דיין ווייב זאלסטו גיין און טון וואס דו דארפסט. יעצט, מען קען נישט זאגן הלכות צניעות ברבים, ווייל באלד העט איינער פרעגן איך מעג שטופן אין תחת, און דער צווייטער העט פרעגן איך מעג שטופן אין פיסק, יעדער העט קומען מיט זיינע זאכן, מיין ווייב וויל נאר אז איך זאל אויך, אז זי זאל אויך זיין אויף מיר מיט די אלע זאכן, איך וויל ענק זאגן, דאס איז אלעס שאלות וואס מען דארף פרעגן א מורה הוראה א נארמאלן וואס ער קען די וועלט, און ס'איז דא אסאך זאכן וואס מען איז מתיר, זייער אסאך זאכן וואס מען איז מתיר. און מען מוז עס מתיר זיין ווייל טאמער נישט איז א חרבן און נאך א יאר צוויי דריי ווערט אלעס צוריק איינגעפעדעמט נארמאל און ס'דא וואס זיי ווילן וויסן צו מ'זאל זיך שפילן מיט די פרוי נישט דו זאלסט דו מוזט דאס האט רב חיסדא אנגעזאגט זיינע טעכטער שפילסט זיך נישט מיט די פרוי אוודאי וויל זי נישט קיין תשמיש זי איז נישט משוגע קומסט אין איר אריין און דו שטופסט דיך אריין אין איר און אלל אוו א סאדען זי האט געהאט נאר ווייטאג אן א סעקס און אן א לאוו און וואס האסטו געמיינט. וואט איז שי קרעזי? דעברעצינער רב האט א תשובה צו מ'מעג זיך שפילן מיט די פרוי אויב ס'א פרוי האט געוואלט מ'זאל זיך שפילן און ער קוועטשט זיך און קוועטשט זיך ענדליך האט עס ארויסגעשטופט אז מ'מעג נאכדעם געט ער א זאג ווי איך האב באקומען פון מחנכים אין ארץ ישראל רבנים מ'איז מתיר אסאך און אסאך מער פון דעם אוודאי אזוי ליסען די וועלט איז היינט אפען ס'איז א כרטיס פתוח און אויב דאס נישט מתיר זיין איז דא וואו מ'טרעפט עס מ'טרעפט עס ביי א חבר ביי א שכן ביי א פרענד צוויי מיידלעך שפילן זיך ארום נא נא נא נא נא יו העוו טא בי ווערי קערפול, מ'האט אריין גענומען די אלע משוגענע פרויען, כ'וועל ענק דערציילן א מעשה, א קורצע מעשה, די מעשה גייט אזוי, א איד איז געקומען צום אלטן רב פאדווע און האט אים מסביר געווען וועגן די בעיקערי, עס איז דא דער חשש דער און דער און דער, האט אים רב פאדווע געזאגט הער אויס איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין א שטאטס רב און איך דארף צושטעלן פאר יעדן א בעיקערי, דו האסט א פראבלעם דערמיט, מאך דיר אליינס, איך קען נישט וועגן דעם איבערדרייען די שטאט. און יעצט אויך געווען, איך האב געטראפן א משגיח וואס ער איז געפארן אויף בולגאריע, פרעג איך אים וואס טוסטו דארטן, זאגט ער ס'איז דא רעיזענס, מען געט א הכשר, עפעס א ארגענעזעישן, א כשר'ע, געדענק נאר נישט וועלכע, צו אקעי צו אויו, עניוועי, איז נעמען זיי די צוועבן און זיי טינקען עס איין אין קאכעדיג וואסער, כדי ס'זאל ווערן קליינע לעכער, דעמאלטס זאגן זיי אז ס'קומט ארויס, איך ווייס די שמוץ אדער וואס אדער ווי, איך קען מיך נישט אויס, געזאגט פארן רב, כ'האב א פראבלעם, ווייל דאס איז יין נסך, האט ער געפרעגט ווי הייס איז די וואסער? מען האט געזאגט ס'איז בערך בוילינג, האט ער געפרעגט ווען זיי טונקען עס איין ווערט די גאנצע קיל פאר אפאר מינוט, זאגט ער ניין עס איז א גרויסע בריכה מיט אסאך הייס וואסער, זאגט ער דעמאלטס איז עס כשר, פרעגט ער דעם רב מען קען דאס מכשיר זיין, זאגט ער פאר די גאס הונדערט פראצענט, די גאס מוז האבן צו עסן רעזינס און שוין, אוודאי איז א גרויסער חילוק יעדער מענטש, ווען דיין סעקס לייף, דיין סעקס דרייוו איז אסאך שטערקער ווי א צווייטענס, וואס איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען אזוי, סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות. דאונט דיפרייוו איט פרום דעט ביקאוז איי טראסט מי. אזוי זיכער ווי ס'איז יעצט ווינטער אין אמעריקע אזוי זיכער איז אז זי וועט טרעפן סעקס אוטסייד. דאס זאלסטו זיין זיכער. יעצט גאר א גראבע חזיר'טע וועט עס טרעפן מיט אן אנדערן מאן, און נישט אזא גראבע חזיר'טע וועט עס טרעפן מיט א גוירלפרענד. סאו ווילסטו יעצט האבן הדרכה? איך וועל דיר געבן הדרכה. איך האב אמאל געהאט א ישיבה פאר חתנים. האט מיך טאהשער רבי געפרעגט וואס לערנסטו מיט זיי זאג איך אדרבה זאל מיר דער רבי זאגן וואס. זאגט די רבי זאלסט זיי אויסלערנען אז אז אין בעדרום איז הכל מותר, אזוי האט ער מיר געזאגט די ווערטער הכל מותר, אבער איך בין געווארן זייער שאקט א פרומער רבי טאהשער רבי פרעג איך דעם רבין זאג איך וויל איך עפעס פרעגן הכל מותר ממש? זאגט ער ווען ס'איז ריין יא, זאג איך אבער דא אין שלחן ערוך מ'זאל נישט וואוינען פון הינטן דאס יא, זאגט ער די פאר קלייניקייטן וואס די רמ"א זאגט אז מ'זאל נישט טוהן, אויף די פאר קלייניקייטן, און אויף דעם מוזטו זיי זאגן אז דאס טאר מען נישט, אבער אויסער דעם זאל זיין ליבשאפט, זאל זיין ודבק באשתו הכל מותר, דעטס איט. און יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, די אלע וואס זיי טוהן דאס פאר די ווייבער טוהן נאך א גרויסן פראבלעם, ווייל מיר זאגן אינגעלייט אז די אינגעלייט, די ווייבער געבן זיי נישט וואס זיי ברויכן, און כדי זיי זאלן ווערן גוט אראוזד איז נוצן זיי דראגס, זיי נוצן נישט די דראגס וואס מען רייכערט ווייל זיי ווילן דאך נישט אנרייכערן די הויז, נאר ס'איז דא די סניפינג גלו, סניפינג גלו איז די דראגס, נישט גלו, ס'איז אזא סניפינג דראג, און מען ווערט זייער נאקד אוט, מען ווערט ס'ברענט אויס די מח ביז אפאר חדשים אז מען נוצט עס, זיי נוצן דאס ביקאוז דעי נאט געטינג אינאף, און איך וויל זאגן נאך א זאך, די גרעסטע שלום בית האבער זענען די וואס זיי רעדן אפן, פרעגן די ווייב, יו דידנט אינדזשוי דיס? יו דידנט אינדזשוי דעט? כ'האב דאס אינדזשויט, דאס האב איך בעסער ליב געהאט, יו העוו טו טאלק עבאוט סעקס, איטס פארט אוו לייף. נאר דאס זאלט עץ ענק אויסלערנען. די פרומע זאכן זענען געפייגערט, ווער ס'לעבט אין פרישות זינדיגט ערגעץ אנדערש. ס'דא און ס'דא א ספר. קב הישר שרייבט ער דארט, די טאטע האט אנגעזאגט פאר א קינד ער זאל זיין זייער געווארנט פון א ווייסע טקאסע. דאס מיינט ער די סיקריקן חברה וואס זיי שטעלן זיך אהער זיי זענען פרום. איז די מעשה גייט אזוי, ער האט חושד געווען זיין ווייב אז זי איז מזנה. פארוואס? ווייל ער האט געזען אז זי איז צו א פרומע, האט ער געוואוסט דא ליגט עפעס, און זיין טאטע האט איהם דאס אנגעזאגט זאלסט זיין געווארנט פון די פרושים. הא. עניוועי, איז ער געגאנגען און געזאגט ער האט דארט א ביזנעס טריפ אוט אוו טאון, און ער איז כאילו אוועק געפארן, ער האט זיך באהאלטן אונטן אין קעלער, און אינמיטן די נאכט קומט ער ארויס ויהי בחצי הלילה, זעט ער אז זי שלאפט מיט אן אנדערן, יענער האט גענומען א שווערד, און ער האט געוואלט נעמען דעם מאן אירן און אים הרג'נען, און ער איז אנטלאפן, נישט געהאט וואו צו שלאפן, איז ער געגאנגען שלאפן אין פארק, און האט זיך געלייגט שלאפן אין פארק, און ס'איז געווען עפעס א גניבה ביים קעניג אין שטוב, דזשולערי צו וואס, און מ'האט חושד געווען דעם איד וואס איז געשלאפן אין פארק, שוין, האט מען גע'פסק'נט אז מ'גייט אים הרג'נען, און מ'האט אנגעגרייט א פארעיד אין די גאנצע שטאט, אויפן וועג גייענדיג צו די פארעיד האט אויך דער גלח מיטגעגאנגען, האט ער זיך געגעבן א רוף אן דער גלח מען זאל וואטשן וויאזוי מען טרעט דא, ווייל מען טרעט דא אויף אסאך ווערים, און מען טאר נישט הרג'נען בעלי חיים. שוין, זאגט דער איד פארן קעניג, זאלסט וויסן, באמת איך האב עס טאקע גע'גנב'עט, איך בין מיך מודה, מזוודה, נאר כ'האב א שותף, דער שותף איז דער גלח איז געווען מיין שותף. געגאנגען מען האט דורכגעקוקט דעם גלח'ס הויז און מען האט געטראפן אז ס'איז טאקע דארט. דער קעניג איז נישט געווען קיין בטלן, זאגט ער דעם איד הער אויס, סאמטינג איז גאוינג אן, יו טעל מי די טרוט. זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת, מיין טאטע האט מיר געלאזט צוואה אז איך זאל מיט א פרומען זייער אבאכט געבן, און ער דערציילט אים די מעשה, אזוי ווי ער האט אים פארציילט די מעשה, איז מען געגאנגען מען האט געברענגט זיין ווייב מיטן נואף, און מען האט געברענגט דעם גלח, און מען האט זיי אלע דריי געהאנגען, אזוי ברענגט דער קב הישר א מעשה. וויל דאך אויסלערנען א חסידה, א פרוי וואס איז א חסידות איז דאס א טמא'נע חיה, טמא'נע פויגל, א פרוי איז געמאכט אז זי זאל סעטיספייען און פליזן הער האזבענד, צו געבן אים צו עסן, צו געבן אים א ווארעם געלעגער און צו מאכן מיט אים סעקס, און אויב מ'האט איר אנדערש געלערנט האט מען איר געלערנט פאלש, און דאס איז די מעסעדזש וואס איך געב היינט פאר יעדן, די מעסעדזש איז, די אלע וואס זיי לערנען און זיי ווילן געפעלן פאר די פאר פרומע משוגעים, פאר די לאמיר זאגן די קהילות ווער ס'שיקט צו לערנען צו כדומה, טוען די גרעסטע עוולה ווייל זיי ברענגען אראפ כלל ישראל, איז נאו ריזען א יונגערמאן וואס האט דורכגעמאכט פינף טעג און זיבן טעג, און ער האט געשלאפן מיט א פרוי אינאיינעם איין צימער, און האט נישט געקוקט ווי מען טאר נישט, און האט זיך אויפגעפירט בקדושה, איז נאו ריזען אז ער זאל נישט קענען ארויסגעבן זיין גאנצע תאווה אין די פרוי ווען זי איז ריין. איך האב געהאט אמאל א גאנצן וויכוח מיט דאקטוירים, זיי פלעגן מאכן זייער שנעל סעזעריענס, געהאלטן אז זיי טארן עס נישט טון, בין איך געגאנגען זיך דורכרעדן מיט זיי, איך האב זיי מסביר געווען ווי זיי זענען ראנג, איך האב זיי געזאגט. ביי אונז איז דא די ערשטע פינף טאג חמשה ממתינים און נאכדעם זיבן טאג וואס מ'וואוינט נישט אינאיינעם, מילא ביסטו אף מיט דיין חשבון מיט אפאר טעג. הייבט ער אן צו לאכן, ראביי אר יו אוט אוו יור קאטען פיקינג מיינד? איי שוד בעליוו די בי עס דעט יור טעלינג מי? יור ליווינג טוגעדער אין וואן בעדרום אין א דארק בעדרום און דערס נאובאדי דער ענד יו סליפ אין יור בעד שי סליפס אין הער בעד ענד יו דאונט איווען טאטש יורסעלף אין מידל אוו די נייט? זאגט ער ראביי, יו אר פול אוו בעלאוני. נו, איך האב אים געטרייט צו עקספלעינען אז איך בין גארנישט פול אוו בעלאוני. שפעטער האט ער אנגעהויבן נאכצוקוקן אז ס'פעלט אים טאקע פונקט די צוועלף טעג, ממילא האט ער געטשענדזשט, ער האט אנגעהויבן צו מאכן ווייניגער סעזיריענס, ווייל זיין דו דעיט איז נישט געווען אייניג מיט אונזער דו דעיט, און דאס איז דער אמת. סוגה בשושנים זעמער אזא הייליג פאלק, שטעלט נישט קיין אטאם באמבעס מיט מאשין גאנס. דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט, האמיר אונז א רויזן, א ביוטיפול ראוזעס, דאס מאכט די סוגה, ס'זאל זיין א וואנט, און דא זעמער אונז, דא זעמער כלל ישראל, דער אייבערשטער האט זיך נישט געקענט פארלאנגען פון קיין שום אומה ולשון, האלט זיך אין איין בעט, אין איין בעד רום, אפגעטיילטע בעטן, און מען קוקט נישט, איז אנגעטון צניעות'דיג ווייל מען זאל זיך נישט ארויסווייזן, אבער דאס איז געזאגט ווען ס'איז דא חמשה ממתינים און שבעה נקיים, נאכדעם זאלסטו האקן אין קרויט וויפיל דו קענסט. אוודאי מיט ליבשאפט, מען דארף איבערבעטן, מפייס זיין די פרוי, און מען דארף זען זי זאל אויכעט סעטיספייד ווערן פון די אלע זאכן, נישט דזשאסט א גיי א שטופ און א לויף און אוועק, זייער אסאך פרויען בעטן די מענער לויף נישט אוועק כאטש פירסט האסט מיך אנגעזייט ביסט שוין נישט דא, שלאף מיט מיר א גאנצע נאכט, נו דעמאלטס אז ער האט געוואוינט מיט איר האט זיך נישט צוקומען צו קיין קישוי אבר, אז זי פארלאנגט עס שלאף מיט איר, אסאך אינגעלייט עה פרעגן מיך צו זיי מעגן, זאג איך אים דו מוזט נישט דו מעגסט, ווייל וואס א פרוי וויל. אויב ס'איז נישט קעגן די תורה מוזטו, און שוין. אסאך פרויען זיי גייען אזוי צוגעדעקט מיט אלעם וואס זיי זיי לאזן נאר ארויס דעם לאך. איז דא פרויען וואס זיי זאגן איך וויל מיין מאן זאל זען די דאדעם, איי פיל גוד אבאוט איט. זאג איך זיי יא אבער טאמער האט ער צוגעקומען צו זען דעם עושה מקום איז עס א סיריעס פראבלעם. זאגן זיי ניין אונז גיימיר אנגעטון מיט א אונטערהויזן. זאג איך פיין געזונטערהייט אויב דאס איז דיין באגער. ענד יו פיל גוד ענד יו געט קלאוסער טו יור האזבענד, נישט דא קיין הלכה אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט, ענד טריי צו מאכן דיין ווייב אויכעט גוט. אה, האסט אזאלעכע שיינע דאדען, ביסט אזוי שיין, וואו, דאס איז די ביוטי, די גמרא רופט עס אן אז דאס איז די ביוטי פון די פרוי, די גמרא זאגט דאס איז הוד יופיה, דאס איז איר שיינקייט, איז וואס מען טאר נישט איז קוקן באותו מקום. דא טאר מען נישט. און איך זאג אייביג דו מעגסט זאגן פאר דיין ווייב ווייסט, ביסט זייער א שיינע איי נעווער ריעלייזד האו ביוטיפול יו אר. מעגסט איר זאגן א קאמפלימענט אויך אמאל. נישט אז זי איז דיין טוילעט. האסט זיך אויסגעריבן, יו וואקד אוט און יו פינישד. נאט א טוילעט באול. דארט הייבט זיך אן די לעבן פון די גאנצע מענטשהייט. ביי איר. ביי איר עכום. און במילא עס העט אלעס גיין אויף אן אנדערן סיסטעם אין שטוב, עט אלעס זיין אנדערש. עס עט זיין ממש א מחיה. און דאס וואס די טיטשערס טיטשען זיי פאלטש, דאס זאלסטו וויסן איין זאך, ווען דו הייבסט אן דיין לעבן זאלסטו איר מסביר זיין פאר די פרוי אזוי, איך בין א בן תורה, אדער ווען נישט מיר גייען צו א רב, אלעס וואס מען האט דיך געלערנט, אזוי זאגט דארט די גמרא, כל מה שאמרתי לכם אתמול טעות הוא בידי, אזוי זאגט אן אמורא, אלעס וואס איך האב ענק נעכטן געלערנט, איך האב געמאכט א ביטערע מיסטעיק, דארף מען איר זאגן אזוי. אלעס וואס מען האט דיך געלערנט אין סקול, די כלה טיטשערס, איז א טעות מוחלט. יעצט אז דו ווילסט מיט מיר דיך אנהייבן א לעבן, און דו וועסט קענען מיין נאטור און איך וועל קענען דיין נאטור, לאמיר אונז דינגען א רב, גיין צו א רב און דורכשמועסן יעדע זאך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, דעמאלטס וועסטו האבן א ריכטיג לעבן, ווייל די באלאני וואס מען רעדט איין די מדריכות, דאס איז געפערליך. איך וויל אויך זאגן, ס'איז דא זייער אסאך פרומע פרויען וואס מען רעדט זיי איין זיי דארפן דאווענען, א פרוי איז פטור פון דאווענען טאמער זי האט קינדער, נישטא אזא זאך ווי דאווענען, און דאס וואס דער משנה ברורה זאגט ס'אלעס איז געזאגט ווען זי האט שוין חתונה געמאכט די קינדער אדער פאר זי האט נאך געהאט די קינדער, ס'איז דא פרויען וואס האבן אויף זיך גענומען צו זאגן זיבן מאל שיר השירים ישר והפוך, איגרת הגרא, תהלים פונעם חידא. און שיר השירים מיט פרק שירה, די אלע זאכן איז זייער פיין, אבער טאמער ס'שטערט די מאן, דעמאלט זאלסטו וויסן ס'נישט קיין מצוה, ס'אן עבירה. ווען די מאן קומט אהיים איז נישט דא קיין תהלים הגרא מיט שירת ה שיר השירים, נישט דא גארנישט, די מאן קומט אהיים איז דא א מאן, דעטס וואט יו אר היער פאר, טו פליז ענד טו סעטיספיי יור האזבענד. די זעלבע דארף ער אויך טון, אבער ווען ער קומט אהיים זאלסטו אלעס לייגן אין די ספרים שאפע. ס'דא פרויען וואס זיי קענען זיצן צוויי שעה, מאן קומט אהיים איז זי נאך ביזי ענדיגן דעם שיעור פון חפץ חיים מיט דעם מיט יענעם, ס'איז זייער פיינע זאכן נאר נישט אויף דיין מאנ'ס חשבון. נאכדעם איז נישט דא קיין שלום בית, און ממילא ווען ס'קומט צו תשמיש איז אויך נישט דא קיין שלום בית, און די אלע תפילות פון שלום בית וואס מ'דארף זאגן פאר תשמיש, די אלע תפילות, די אלע יהי רצון'ס, אלעס זאלסטו זאגן אינמיטן טאג. ביינאכט איז דא א מאן, נישט קיין שיר השירים און נישט קיין שיר היחוד, גארנישט. איף יו גאנא לערן דעט עסטו גוט פארן. יעצט וואטש וואס דא גייט זיין נעקסטע וואך, הו הו הו גייט אריינקומען קאלס, ס'גייט זיין לברכה ולקללה. איך האב ענק אלע אין דר'ערד, איך לאך פון ענק, ענד דעטס איט. איך וועל זאגן וואס כ'האב צו זאגן, און דאס אלעס וואס די רבנים האבן ענק משוגע געמאכט, און ס'איז דא די משוגעים די הערצאג מיט אנדערע משוגענע חברה, ס'איז דא איין פרוי וואס האט געלערנט פיין הלכות נידה מיט אלע זאכן, און זי איז נישט קיין סאקמערע קאקמערע, האט מען זי נישט פארגינען, האט מען אויף איר ארויפגעלייגט א נס להלך, זי לערנט אסאך בעסער ווי די אלע היימישע פרויען. נעמט א פרומע פרוי וואס האט שוין אפגעפעצלט איר לעבן מיט איר מאן, געשטיפט ווי מען טאר נישט ווען מען טאר נישט, זי קומט אויף די עלטער, זי איז א גרויסן ערליכן איד'ס א טאכטער, די טאטע האט מיט איר מסתם אויך געוואוינט, זי גייט אנהייבן צו לערנען אונז הלכות קדושה, פוי אויף די אלע לערערס. יעצט וועגן וואוינען אין דעם אחור, איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת, ס'איז דא. דער רמ"א ברענגט אז מען טאר נישט, און ס'איז דא וואס האלטן אז נאר באקראי מעג מען יא, און נאר טאמער ס'איז נישט הוצאת זרע, און ס'איז דא וואס האלטן אפילו אזוי אויך. איך וויל ענק זאגן, צו זאגן א לאו און א איסור אז מען טאר נישט איז זייער שווער, פארוואס? ווייל ווען נישט עסטו אים טרעפן וואוינען מיט א זכר ערגעץ אין א ביי יענעם אין שטוב, אדער עסטו אים טרעפן מיט א זכר אין די מקווה. די אלע זאכן מוזן זיין דורכגעשמועסן מיט א סייקאלעדזשיסט. א סייקייעטריסט און א רב, און אז די רב איז מתיר וואס דער סייקייעטריסט זאגט אז מען זאל טון, דעמאלטס האסטו א היתר עס צו טון, ס'איז נישט ארגער ווי צו פאסטן יום כיפור ווען דער דאקטער זאגט אז דו טארסט נישט, ווייל איך ווייס וואס עס גייט זיין, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, כ'האב פונקט פארציילט די וואך פון א אינגערמאן וואס האט ארויפגערופן א חתן, און ווען דער אינגערמאן וואלט נישט געווען גענוג סיריעז וואלט שוין געווען דארטן א משכב זכר. ס'איז זייער שווער צו זאגן הלכות צניעות אויפן טעלעפאן, מען דארף קענען די מענטש, מען דארף קענען די פרוי, און מען דארף אויך מאכן זיכער אז די פרוי עגריט צו עס, ווייל דארטן אז מען שטופט איר אין די מחילה טוט איר נאר וויי, פארנט שפירט זי נאך אביסל א טעם ווייל זי האט די קלעטערעס, אין די בעק איז עס סתם ווי מען זאגט פעין פעין פעין פאר גארנישט, איז במילא אויב זי זאגט זי וויל נישט האסטו נישט קיין ברירה דו קענסט עס נישט טון, דאס איז א רעיפ, קענסט גיין זיצן אין דזשעיל אויך פאר דעם, איז די אלע זאכן דארפן גיין צו א דאקטערס העלפ. און א רב אויכעט, ווייל די רב ווייסט וואס מען מעג על פי הלכה און וואס מען טאר נישט, און במילא טאמער די ביסט נעבעך אזוי טאוטלי סיק, הו וויל העוו טו קאמפליי וויט די טאמער די תורה לאזט, איז במילא מיר שווער צו זאגן הלכות צניעות, אבער דאס וואס איך זאג יא אן אז כדי די זאלסט נישט געבן א קום און אן אנטלויפן פון די פרוי וואס זי זאל זיך פילן ווי די האסט איר גערעיפט און אויסגענוצט ווי א טוילעט באול, זאלסטו מאכן זיכער אז די שפילסט דיך מיט די קלעטערעס, דאס מעג מען, דאס איז נישט דאס דארף נישט האבן קיין דאקטער. צו דעם, יו דאונט דו איט יו לוז יור ווייף, העי זאלסטו דיך שפילן מיט איר, און זאלסטו פרעגן דיד יו געט איט אוט אלרעדי, אר יו אין פול קליימעקס, און ווען זי וועט זאגן יא, דעמאלטס זאלסטו זאגן אקעי יעצט קום איך, נאו איים אן די ליין, נעקסט, אבער מען דארף אויך אובאכט געבן אז מען זאל נישט צוקומען צו זרע לבטלה, דו קענסט עס מאכן אז טאמער קומסטו ביסט זייער צוהיצט, דו קומסט צו איר גראד, צו זרע לבטלה דו זאלסט קודם מיט איר וואוינען, זאלסט איר מסביר זיין שיין דעט יו העוו טו דו איט ביקאוז אדערווייז קומסטו צו צו השחתה, און נאכדעם זאלסט דיך מיט איר שפילן ווי לאנג זי וועט פילן דעט שי ריעלי געט טו פול קליימעקס, באט איף יו דאנט דו איט דעט וועי, העהע, דער רב וואס איז מסדר גיטין וועט עס גראד פילן, טראסט מי. א גוטן און א פרייליכן שבת. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, רבי יעקב מאיר שעכטער איז אפשר איין מאל געווען אין אומאן נישט ראש השנה, יעצט איז ער געפארן דאס צווייטע מאל, ער האט געזאגט ער פילט שוין ער דארף שוין באלד גיין, וויל ער זיין דארטן איין מאל, אבער ס'איז נישט אמת, ער איז געפארן וועגן לעיזער בערלאנד, איך וויל דיך פרעגן, אויב ס'איז אזא גרויסע מצוה פארוואס איז רבי יעקב מאיר שעכטער קיינמאל נישט געפארן? פארוואס איז געווען די זקני חסידי ברסלב האבן געבעטן רבי יעקב מאיר אז ער זאל דא בלייבן ס'זאל אייביג בלייבן א מנין אין ירושלים, ס'איז דאך אזא גרויסע מצוה, דער רבי אליין האט דאך עס געזאגט. און נאכדעם לאמיר דיך פרעגן נאך א זאך, דו זאגסט איך האב געמאכט שלום מיט ברסלב, לאמיר גיין צו שטאט, די אמונה תפלות וואס עטס האטס אריין געלערנט אינעם רעבין מיט דעם וויל איך קיינמאל נישט מאכן קיין שלום, און למעשה דו קענסט אויסהערן פון לעיזער בערלאנד אויף זיין טעיפ, איך האב עס קיינמאל נישט געהערט אבער יעצט קומען ארויס זאכן וואס מען לאט הערן, ער האט אזויפיל כפירה גערעדט, בהשם ועל משיחו, און אויף ננתקנו. איז ביי מיר איך האב נישט געדארפט מיט זיי מאכן שלום, ווידעראום די וואס זיי פירן זיך ערליך און זיי שטייען אויף חצות און זיי דאווענען און ותיקין און זיי פירן זיך אזוי ווי רבי נחמן האט געהייסן זאל זיך פירן די זאכן וואס זיי שטייען אין שלחן ערוך, מיט די בין איך קיינמאל נישט ברוגז געווען, איך בין קיינמאל נישט ברוגז געווען, איך האב געוואוינט העכער ברסלב'ער שטיבל אין לי עוועניו, טו או פאר לי עוועניו, און אונז פלעג מען אלץ אראפ גיין, רבי הערשעלע וואסילסקי האט אונז זייער שטארק מקרב געווען, און איך האב געזען אז מען פארלאנגט עבודת השם, און. דעטס אבאוט עז פאר עז איט גאוס. איך בין מיט קיינעם קיינמאל נישט ברוגז געווען, איך בין יעצט אויך מיט קיינעם נישט ברוגז, איך בין נאר ברוגז אויף די אלע אמונה תפלות, אז דו ווילסט באמת וויסן וויפיל אמונה תפלות ליגט אין די היינטיגע ר' נחמן זאכן, קענסטו אויסהערן לעיזער בערלאנד וואס ווען ער זינדיגט ווען נישט מיט די פאר שיקסעס מיט די פאר אשת איש וואלט ער דאך אראפגעגאנגען אין היסטערי אלס דער גרעסטער משפיע.

אונז האבן מיר געליטן פורים מלכות אחשורוש. בקיצור, זיי צווישן זיך האבן זיך שוין גוט צוהארגעט, און מען האט שוין יעצט איינגעזעצט דעם אכמעזשאנעדאן, די וואס די אלע די נטורי קרתא זענען געווען זיינע פרענדס, מען האט אים איינגעזעצט. אונזער פריעריגער פרעזידענט האט זיי געשיקט פיר הונדערט מיליאן דאלער די לעצטע מינוט פאר ער איז ארויס. יעצט האבן זיי זיך צושלאגן צווישן זיך און זיי האבן זיך צוגנב'עט דאס געלט און יעדער לויפט זיך אוועק, און דעי אל פלעד פלעד די קאנטרי. סאו. ס'קען זיין אז דער אייבערשטער השם ילחם לכם ואתם תחרישון, דער אייבערשטער מאכט עס שטילערהייט, אבער אונז דארף מיר זען די ניסים פונעם אייבערשטן, ווייל די מינוט מ'וועט זיי פטור ווערן, אלס דא אנדערע רשעים, אבער זיי זענען געווען א געוואלדיגער כח, וואס פון זיי האט מדינת ישראל אויך מורא געהאט, ווייל זיי האבן גענוג אטאם באמבעס פונקט וויפיל ארץ ישראל, און נאכדעם אז מ'האט איינס צו פינף איז שוין נישט קיין חילוק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא. די מיידלעך וואס זענען טיטשערס פאר די קראנקע קינדער האט מען מיך געפרעגט דא, די מיידל דארף מאכן די ארטיסטישע קינדער זיי קענען אנפישן דעם גאנצן טוילעט דארף די מיידל אנכאפן דעם אבר פון דעם יונגל און מאכן זיכער ער פישט אריין אין טוילעט, דער אמת איז עס איז נישט נאר ביי ארטיסטישע קינדער אז דו'סט גיין אין עני פאבליק מקווה אין סאטמאר אין וויזשניץ און ווי דו'סט גיין וועסטו זעהן אז נישט נאר ארטיסטישע מענטשן האבן דעם פראבלעם, נאר נארמאלע מענטשן האבן אויך דעם פראבלעם, זיי קענען נישט צילן אריין אין דעם טוילעט, איז פישן זיי אן דעם טוילעט און זיי פישן אן איבעראל ארום און ארום, און די ברעטל און אן אנדערער זעצט זיך ארויף דערויף באקומט ער העפעטייטעס, עניוועי האבן זיי מיך געפרעגט וואס דער דין איז, האב איך זיי געזאגט, כ'האב געזאגט אמאל א שיעור אפאר חדשים צוריק אז מען טאר זיך נישט אויסזייפן דארטן, ווייל מען טאר נישט אנכאפן דעם אבר, ווייל מען קען צוקומען צו א קישוי אבר, צו א חמימות, עס ווערט אבער געברענגט מיט א שמאטע, מיט א סחורה, למשל מיט א וואש קלאט מעג מען יא. האב איך זיי געזאגט אזוי, יעצט מוז זיך גיין מיט א גומי לעיטעקס. עניוועי, אזא האנטשו ווען נישט איז דאך נישט סענעטערי, קענסט זיך קראנק ווערן, איז דורך די גומי איז נישט קיין גרויסער פראבלעם. יעצט, איך וויל טאקע אנזאגן אז מ'זאל וויסן, די אלע וואס הענדלען די קראנקע קינדער, כדי זיי אליינס זאלן נישט קראנק ווערן, זאלן זיי זייער וואטשן וואס זיי טוען, און מאכן זיכער אז ס'איז סענעטערי. ווייל אויסער דעם וואס מען נעמט א מיידל וואס הענדלט א בחור און א בחור וואס הענדלט א מיידל, מיינט, אויסער דעם איז דא נאך א פראבלעם וועגן סענעטערי, ווייל אין קטנים ליגט די גרעסטע אמאונט אוו דזשערמס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, מען זעט אמעריקע איז א גרויס לאנד, כ'האב אויך געזאגט אמעריקע גייט נישט אונטערגיין מיט אטאם באמבעס, אמעריקע גייט אונטערגיין מיט פאליטיקס. נארמאל גיבט מען ארויס טויזענט סובפינעס פאר פעדערל עמפלויאיס און פאר סי איי עי עמפלויאיס, טויזענט א יאר, יעצט האט מען ארויסגעגעבן צען טויזענט, מען גייט זיי אלע איינשפארן, איך געדענק איך האב ענק אייביג געזאגט אז אין די ווארלד טרעיד סענטער האט אינעווענדיג געפלאצט א באמבע, האט יעדער געזאגט איך בין א משוגענער, נישט אזוי משוגע ווי די מיינסט, און יעצט געקומען די סי איי עי געווען אונטערגעקויפט, און יעצט טראמפ האט אסאך פראבלעמס ווייל מען האט אונטערגעקויפט, יעצט מען קויפט אונטער אלע, טשיינע, מען קויפט אונטער די אלע אז זאל נישט וועלן מיטגיין מיט אמעריקע, ממילא. גייט זיין גרויסע צרות. אבער מ'האט געזאגט ווי לענגער ער וועט ווארטן וועט ער געווינען. מ'האט יעצט געכאפט אז די סי איי עי האט געגעבן אינפארמעישן פאר דעם ליטל ראקעט מען פון נארט קאריע. און דאס איז וואס דא גייט געשען. אמעריקע גייט אונטערגיין ווייל זיי זענען קאראפט. יעדע לאנד איז קאראפט באט דער'ס סערטען טינגס דעט נאובאדי טאטשעס ווייל ס'איז צו הייקל. דא טוט יעדער וואס ער וויל. קוק אזא קלינטאן, הילערי קלינטאן וואלט אונטערברענגען אמעריקע. אבאמא האט ארויסגעלאזט באלד צוויי און א האלב טויזענט די גרעסטע רוצחים און דראג הענדלערס. אמעריקע גייט אונטער איז נאטינג טו טאלק אבאוט. יור פרידאם קילד יו. איז ווי לענגער אמעריקע וועט ווארטן מיט דעם ראקעט מען, וועלן זיי נאך פארלירן אויך. ווארט שוין צו טראמפ, ער רעדט אסאך. ער טוט גארנישט. ס'איז נישט קיין חכמה אז אמעריקע זאל אריינשיקן די מארינס, די דאלפינס הייסן זיי, און זיי זאלן קענען כאפן יענעם און שיסן, דאס האט מען אין אמעריקע אויך געקענט שיסן דעם פרעזידענט, עס איז נישט קיין חכמה, חכמה איז אז דו זאלסט אראפלייגן אן אטאם באמבע און זאגן כ'האב די וועלט אין דר'ערד, ער שטערט מיין סעיפטי, און ווייפ אים אף די מעפ. דעטס איט. ווען נישט מיט נעגאושיעישאנס מיט שרייבן א ד ד ד ד די סוף וועט גארנישט זיין. ס'שטייט אז מען האט נישט עשו האט נישט געלאזט באגראבן יעקב אבינו אין מערת המכפלה. בקיצור איז געקומען חושים בן דן און האט אים אפגעהאקט דעם קאפ. פרעגט די וועלט וואס עפעס חושים בן דן? חושים בן דן איז געווען אן אינו שומע ואינו מדבר, ער איז געווען א שטום טויב, ער איז געווען א קריפל, ווי קומט ער דאס צו טון? זאגט די וועלט אזוי, אז מען האנדלט מיט א מענטש ווערט מען נתפעל פון אים, מען ווערט נשפע פון אים, דער הבל פיו איז. מטמא. חושים בן דן האט געהאט א מעלה, ס'איז אינו שומע ואינו מדבר. ער צוגעקוקט דא א פיקטשער. זיין זיידע איז געשטארבן יעקב אבינו. קומט אן עשו ער לאזט נישט באגראבן. האט ער געכאפט א שווערד אראפגעהאקט דעם קאפ. דעטס איט. איז נאו ביג דיעל. מ'האט נישט גע'טענה'ט. ווייל מ'האט נישט גע'טענה'ט איז ארויסגעקומען וואס ס'איז ארויסגעקומען אז מ'האט אים געהארגעט. און מעשה. די זעלבע דא אויכעט. אז מ'נעמט זיך טענה'ן מיט יענעם הייבט זיך אן. יעצט אמעריקע מיינט זיי זענען אזוי שטארק. וואס וועט אמעריקע טוהן ווען די זעלבע וואס ס'געשעהט יעצט. יעצט אין איראן געשעט אין אמעריקע, מענטשן נעמען זיך פייטן פאר פרידאם, מען שיסט אפאר מענטשן, דעי דאונט קעיר, ס'איז פארט אוו פרידאם, און די סוף גייט זיין אן אויפשטאנד, יעצט נעמט מען שוין אהער די אלטע פירער פון איראן, וואס זיי האבן געטון מיט די געלטער, מען גייט זיי שוין הארגענען און מעשיות, אין אמעריקע קען געשען די זעלבע זאך, דער עולם וועט זיך אנהייבן קעגן שטעלן די אלע קאראפשענס וואס דא גייט פאר, און ס'וועט זיין ביטער, יעצט אליינס אין אמעריקע, מען גייט איינזעצן. פיר פאליס הויפט פאליס האבן פארלוירן זייער כח, מען האט זיי געפייערט, מען גייט זיי מסתמא איינזעצן, און אזוי גייט זיין מיט אלעם, און איך וויל ענק זאגן א סוד אז איך האלט אין איין פארפירן, איך האב נאכנישט נאכגעלאזט, כאטשיג איך זאג עס נישט איבער יעדע וואך ווייל איך האב נישט פשוט די צייט, ווען איך האב באמת צייט וואלט איך ענק געזאגט אביסל דברי תורה אויך, איך האב נישט די צייט. קען איך ענק נישט האלטן ביזי פינף שעה יעדע וואך. איך האלט אין איין פארפירן אז די ניינטי פריסינקט האט מיך זייער שטארק פוגע געווען ווען איך בין געגאנגען איך האב זיי געזאגט אז מען לויפט מיר נאך אין אלע גאסן האט דער הויפט קעפטן געזאגט וועל טעל ראביי ראזענבערג אין פראנט פון מיר טו קיפ היז העד היי און טו וואטש אראונד היז אין א וואר זאון און דעיס איז צוגעקומען צו די הויפט פון די פאליס און איך הער מען האט אים געפייערט. גערעכט. כ'האב זיך געזאגט, ווייל אויב אזוי דארף איך גיין מיט א גאן אויך. און אמעריקע איז אזא מין לאנד וואס מען קען נאך פייטן. איך פייט די גאנצע צייט אז מ'האט מיך באליידיגט, בא'עוול'ט, משה דוד נידערמאן מיט סאטמאר, קאקמער, און זיי זענען געווען בעסער מיט די פאליס ווי אונז. דערפאר האט מען געקענט וויקטימייזן וויקטעמס, אומשולדיגע קינדער. און אז רבי ראזנבערג האט עפעס געזאגט האט אים יעדער געמאכט ווי פארט מען אריין מיטן און מיט א קאר פארט ער אריין. און דא איז עפעס איינער א סאטמארע קאקמערע שוואנץ א יונגע ראצערלע. און ר' נחום ציט אייך ארויף די הויזען. משוגענע חזירים. ס'האט איינער געזאגט א גוט ווארט, כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט און כ'מוז עס נאכאמאל זאגן, כ'בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלער און אויף די אידן וואס ער האט דער'הרג'עט ווי כ'בין ברוגז וועם ער האט איבערגעלאזט. סאמהאו הי העד ע סעלעקטיוו סיסטעם אז די אלע שמוץ גארביטש די אלע חברה וואס זענען נישט ווערד גארנישט האט ער איבערגעלאזט און די גוטע האט ער נעבעך אוועקגענומען. סאו האט ער געטון צוויי שלעכטע זאכן, איינס איז אז ער האט די גוטע אוועק גענומען, און איינס איז אז ער האט די סקאם אוו די ערט איבער געלאזט. עניוועי, איך ארבעט נאך יעצט די גאנצע צייט מיט די פאליס, איך ארבעט, זאלט וויסן מ'האט מיך בא'עוול'ט, און סאטמאר האט געהאט א השפעה דא, און ביקאוז אוו דעט די גאנצע קאמיוניטי געגאנגען אין דרערד, און איך בין נאך אלץ אן די ראן, איך בין נאך לויז, איך האב נאך נישט קיין פלאץ, איך האב נישט קיין פלאץ אין קיין שול אין ווילימסבורג, דרערד ליגערס, סאטמאר קאק, משה דוד נידריק מאן. ער נעמט גרויס געלט איבער צו ריזאונען א הויז, בויט זיך פאלאצן אין מאנרא, שרייבט עס איבער אויפן זוהן'ס נאמען ווען מ'האט אים געכאפט, און דאס איז אונזערע פארשטייערס, שעים אן יו אלל. טרעף מיך דא א יונגערמאן אין ירושלים און ער זאגט מיר אז פאריגע וואך האבן צו דיר גערעדט צוויי בחורים, זיי האבן דיר פארציילט אז דעם בחור וואס האט מען געכאפט מיט א טעלעפאן, און נאכדעם וואס מ'האט אים געכאפט מיט דעם טעלעפאן האט מען אים געגעבן די הארמאן נידלס. בקיצור ס'וואקסט אים שוין ברוך השם בריסטן. יא גער גייט אונטער. דיס גארביטש העז טו סטאפ. די גארביטש העז טו סטאפ. ענד איטס גאנא סטאפ. טרעף מיך יעצט א אינגערמאן א גערער און ער זאגט מיר אים האט מען געזאגט נאך יארן צוריק נחום ראזענבערג די גרעסטע מניוול די גרעסטע שייגעץ בקיצור איך בין געווען אין גער די גרעסטע מניוול די גרעסטע שייגעץ דערציילט ער מיר א מעשה אז זיין ברודער טאר מיך נישט אויסהערן און למעשה האט ער נישט געוויסט איז ער אוועקגעפארן מיט זיין ווייב אויף וועקעישן האט איבערגעלאזט צוויי קינדער ביי עפעס א רב וואס זי איז א מקוה אידענע און זיי האבן נישט קיין קינדער ענד געס וואט ווען זיי זענען אהיים געקומען איז דאס אינגל געווען א שבר ונרפא ער זאגט מיר איך ווייס נישט דער עולם האט זיך אייך פארלייגט איר זענט דאך אזא ערליכער איר זענט די צדיק הדור ער זאגט מיר די אלע גערע רעבעס וואס אונז האמיר געקענט אנגעהויבן פון בית ישראל איז אזא צדיק ווי אייך נישט געווען זאגט ער בית ישראל האט עס אויך פרובירט אבער האט נישט מצליח געווען איר האט ברוך השם מצליח געווען. ער זאגט מיר איר האט נישט קיין השגה זיי האבן אפגעהארגעט דאס קינד און די רב האט גענומען א פליער געזאגט פאר דעם איד איך פארקויף דיר מיין דירה פאר זייער ביליג א שיבוש און איך פאר מיך ציען אין א דארף און דארט איז ער געווארן א רב דארט וועט ער כאפן אנדערע וויקטעמס און ער זאגט די צוויי בחורים וואס האבן צו אייך גערעדט ס'אינטערעסאנט זיי האבן געוויסט אלע כ'האב נישט געוויסט אז זיי האבן געוויסט אז די צוויי בחורים האבן גערעדט ער ווייסט אלעס האט ער געוויסט ער זאגט אז איר ווייסט אפילו נישט יו העווענט גאט די סלייטעסט איידיע וואט קיינד אוו אימפעקט יו מעיק אן די סטריט און היינט אין גער זאגט מען אז איר זענט די צדיק הדור יעדער זאל אייך אויסהערן איר ווייסט נישט וואס טוט זיך אין גערע ישיבות, מען הערט א חתונה אינדערפרי און נאכמיטאג און ביינאכט, און ער האט מיר געזאגט זיין נאמען אויכעט, מען שעמט זיך שוין נישט מיט א נאמען, און די גארע די גאנצע גערע סיסטעם מוז זיך אויך טשענדזשן, קען נישט געבן פאר א בחור הארמאנס, איז געווארן א מיידל, ס'וואקסט אים בריסט, האט ער גענומען א סעלפאון אין די הענט. ווען ער נעמט א סעלפאון אין די הענט געט מען אים פילן, און ווען ער נעמט א בחור צווישן די פיס טוט מען אים גארנישט טון, פארוואס? ווייל צניעות. ארץ. שעים אן יו אלל! אונז זעמער אזוי סקרוד אפ אז אונז ווייס מיר אפילו נישט. דער אינגערמאן אליין זאגט מיר פון גער ווערט מען דאך נישט געוואויר גארנישט אבער איך זאג אייך ס'איז נישט דא א בחור וואס ער ווייסט נישט ווער איר זענט און ס'ווייסט נישט וואט יו סטענד פאר און יעדער ווייסט זיך היינט צו וואטשן און דעס אז גערער רבי דער אלטער האט אויסגעלערנט אז מ'זאל נישט אריינגיין אין א בחורים'ס רום דאס האט מען שוין אלץ געוואוסט אבער דעס אז מ'טאר נישט גיין צו א ברודער און מ'טאר נישט גיין צו א שוועסטער און מ'טאר נישט איבערלאזן א קינד אפילו יענער איז אן אלטער איד א רב און זי איז א מקווה אידענע טאר מען נישט איבערלאזן א קינד אווער די וויקענד ווייל

לעקטשערס, האבן זיי געבעטן זיך אז נישט זאל מורא אז נישט קענען טון שידוכים, האב איך זיי מסביר געווען, היינט לויפן מיר אונז נאך די חזירים, נישט די חזירים גייען אונז נאכלויפן, וויר גאנא סטאפ דיס, זיך איבערגעבעטן, זיי האבן עס נישט געוואלט, זיי האבן נישט געמיינט, זיי האבן יא געמיינט, זיי האבן נישט געמיינט, העי, הו קעירס, יו טינק איי קעיר? איי דאנט איווען קעיר, זיי געוואלט אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, וויר נאט היער פאר דיס גארביטש ענימאר, ווי סאפערד וויט דיס גארביטש טו מעני יערס.

טייטש. העטס עטס אנהייבן מיט ענקערע משוגענע זאכן, די תורה קדושה זלמן לייב פילאפ שטופט אריין זיין שוואגער אין די מחילה אריין, זיין שוואגער האט נישט דערלעבט צו זיין זעכציג ווייל דאס איז כרת, און ער ווי תורה קדושה תורה וואס תורה קדושה אז ס'איז דא א תורה קדושה דאך איז דא פאר דיר אויך, דו האסט אפאר צורידערטע יונגלעך פון ווילימסבורג צו פון בארא פארק וואס מ'האט צומאלעסטעט זיי, זיי שרייען.

און די קינדער און דעטס איט. און אז דו ווילסט נישט דיין טאטע זאל באקומען די ווידיאוס וואס דו טוסט דא אינמיטן די גאס, און דו ווילסט נישט ער זאל קריגן א הקדמה פון מיר וואס דו טוסט, זאלסטו גיין געזונטערהייט אריין אין ישיבה אדער פאר אהיים און זוך דיר א דזשאב אין ניו יארק. דעטס איט. זיצן זיך אן די בחורים, זיי לערנען נישט קיין ווארט, זיי דרייען זיך אין די גאס די בעסטע צייט, די בעסטע יארן וואס זיי האבן, משוגע מטורף, טוען גארנישט קאנסטראקטיוו, און אלל אוו א סאדען קומט אהיים ער לערנט אין מירער ישיבה.

כ'וועל צוברעכן ענקער שטאלצקייט, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א מורא'דיגע זאך, ביז יעצט האט מען געלעבט דא אין מדינת ישראל מיט שטאלצקייט, מ'האט נישט מורא געהאט, מ'האט נישט, מ'האט נישט מורא געהאט, קומען די אראבערס האבן זיך צולאזט ווי משוגע, גיי איך דא אין די גאס אין בית שמש איז דא א מפעל תעשייה מערב, ס'טייטש אזא קאמפלעקס אין ביזנעס מערב, ס'איז דא עפעס צוויי צו דריי. אויף א מצב, המצב זה ככה, שיש מלמדים, יש מ, תשמע, יש מלמדים שמשתוללים בקטינים, אחר כך זורקים אותם, חחחחחחחח, דער אייבערשטער פירט צו גוט, דער אייבערשטער פירט צו גוט, שטייען דא מענטשן, זיי געבן צעטלעך קעגן אינטערנעט, זאג איך זיי כ'נעם עס נישט, ווייל איך בין א גרויסער חסיד פון אינטערנעט, כ'קען עס אויסנוצן אויף צום גוטן אויך, זאגט ער מיר אלע רבנים, זאג איך אים איך בין אויך א רב. איך בין נאר א רב וואס כ'האב מיך נישט געוואלט מחייב זיין צו א קהילה, אבער ווען איינער איז זיך מחייב צו א קהילה און איז נישט ביזי טווענטי פאר סעווען צו טון פאר זיין קהילה, נוצט אים דער אייבערשטער נאכדעם און ער געבט אים אזאלעכע מכות אזוי ווי די עשרה הרוגי מלכות, ער נעמט זיי מען זאל זיי הרג'נען מיט מיסות משינות, אזוי שטייט אין די מדרש און אין די גמרא, ווען רבי ישמעאל כהן גדול האט געוויינט צו רבי שמעון בן גמליאל פארוואס הרג'עט מען אונז ווי רוצחים, זאגט ער וואס ארט דיך, אין א מינוט ארום וועסטו זיין אין גן עדן, זאגט ער ניין אבער פארוואס זעמער אונז רוצחים? מען טריט אונז אזוי ווי מגלה עריות און מחלל שבת, זאגט ער אפשר איז אמאל געקומען א פרוי און דו האסט זיך געלאזט ווארטן ביז דו האסט איר געענטפערט דו ווייסט וואס דא טוט זיך, א מורא'דיגע זאך, ס'איז געדארפט זיין מיין טאטנ'ס יארצייט פאר א יאר, און מען האט מיך גערופן אויף א מקווה, צוויי וואכן נאכדעם איז געדארפט זיין מיין טאטנ'ס יארצייט, האבן די משפחה געזאגט ביסט משוגע צוויי וואכן פארדעם פארסטו אוועק, זאג איך אים זארג דיך נישט, איך בין א שליח ציבור און אז כ'וועל נישט פארן, עט דער אייבערשטער האבן זיינע וועגן וויאזוי מיך. חלילה אפצושטעלן, איך פאר און איך על מיך יוצא זיין, כ'על גיין אויף מיין זיידנ'ס מצבה, דא וואו מיין זיידע ליגט אויפן הר הזיתים, און מיין טאטע האט געהייסן נאך אים, משה צבי בן מנחם נחום, זיין טאטע האט געהייסן אזוי, און זיין זיידע, און וואס האט דער אייבערשטער געהאלפן, אז דעמאלטס האמיר געטראפן אז לעבן אים ליגט א פרוי, ס'האט מיר זייער וויי געטון, יטע עלקינס, האמיר נישט קיינעם אין די משפחה יטע עלקינס, ס'מוז עפעס א פרעמדע פרוי, און ווייסט וואס האט זיך אויסגעלאזט, אז ס'איז גאר זיין מאמע. איינער פון די משפחה האט עס נאכגעקוקט, זיי האבן געטראפן א בריוו וואס וויזשניצער כולל האט געשריבן אז זיי שיקן פאר די אלמנה יוטא עלקע דרימער, אמה של ר' מנחם נחום, זעמער געגאנגען גראד צו די חברה קדישא צו ס'דא אזא פרוי יוטא עלקע דרימער, זאגן זיי זיכער. זי ליגט לעבן ר' מנחם נחום. דעמאלטס האט מען ערשט פארשטאנען פארוואס אז ער איז געווען אין וויזשניצער חלקה און זיין ווייב ליגט דארט, פארוואס האט ער זיך געלייגט דא עפעס ביי די מעורבים, מעורבים מיינט פון אלע קהילות, דערווייל ער האט זיך געוואלט לייגן לעבן זיין מאמען, און דאס האט אונז דער אייבערשטער באצאלט, ווייל כ'האב געזאגט איך גיי נישט צו מיין טאטנ'ס מצבה, ווייל די מקווה איז ביי מיר וויכטיגער, האב איך אים געזאגט, וועגן דעם האב איך מיך נישט אונטערגעווארפן אונטער א קהילה, אבער איך בין א רב פונקט ווי יעדער רב, איך האב א היתר הוראה, און איך ווייס באמת נישט וואס מען וויל, און איך זאג דיר אז. לאנג ביפאר ס'איז נאך געווען די אינטערנעט האט מען שוין ארויסגעקאפעט קינדער וואס מ'האט זיי מאלעסטעד, און נאכדעם וואס מ'האט זיי מאלעסטעד האט מען זיי געשיקט אין די גאס. ס'איז דא א שיינע בילד זאג איך אים ווי אויף א סקול באס זיצן קינדער, אפגעפארענע, און זיי זאגן פארן ראש ישיבה הא הא די האסט אונז געוואלט מאלעסטן ארויסווארפן, אונז זיצט מיר אויף דיין באס און די זיצט יעצט אין די תפיסה. דעטס איט, גענדיגט. קיץ האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן איז אוועקגעגאנגען. כ'האב אים געזאגט, היינט שרייען מיר אונז נאך פאר אלע חזירים, אונז האמיר נישט קיין מורא, רב קניבסקי, שמבסקי, באדעווסקי, טארארעפצקי, די אלע זענען נישט ריעליסטיק, די אלע ווייסן שוין מ'ווארפט ארויס טויזענטער קינדער, קיינער נישט אריינגעגאנגען וויינען צו זיי, דאס איז די חורבן, די אלע מיינען אז ס'גוט, ס'פארט, ס'דא ישיבות, תלמוד תורה'ס, ס'דא מחללי שבתים ווייסן זיי נישט, ס'דא מגלה עריות ווייסן זיי נישט, ס'דא צענליגע קינדער וואס האבן חתונה מיט אראבער. ס'דא בחורים וואס נעמען אראבישע שיקסעס. ס'איז דא אראבערס וואס זיי נעמען אידישע מיידלעך, ס'איז א שרעק וואס גייט דא פאר, זיי זיצן זיך באהאלטן אין זייער ד' אמות של הלכה, און זיי מוזן זאגן וואס איז די פראבלעם פונעם דור, דער אינטערנעט, אינטערוועש, דאס איז די פראבלעם, מ'האט אויפגעהויבן די קינדער'ס אינטערוועש, די אינטערהויזן, מיט די מיידלעך'ס בוטשיס, און מ'האט מיט זיי געוואוינט, און אינטערעסאנט, אמאל פלעגט מען דיר געבן שלעק אויכעט, היינט, קיינער טאטשט דיך נישט אן, יעדער ווייסט ס'איז פול אוו באלאוני די גאנצע זאך. כ'וויל רעדן פון צוויי מעשות וואס איז יעצט געשעהן, איין מעשה איז געשעהן, אז ס'איז דא איינער מענדל אילאוויטש, ער איז געפארן פון זובאדי דוביי, און ער האט מיטגעטראגן צוויי טרייפענע פאונס, נו, די רבנים האבן דאך עס גע'אסר'ט, וואסע רעכט האסטו צו טראגן צוויי טרייפענע פאונס? האסט געקויפט דארט מסתם ביליג, פארשטייסט? איי די רבנים זאגן ס'איז אסור? ס'איז עפעס א נייער רב דונר, א נייער שטערן? א כוכב חדש, כ'האף ס'איז נישט דער שייגעץ אברהם דוד דונר וואס האט געהייסן מיט יארן צוריק אז מען זאל מיט מאיר פויזן נישט האבן קיין שייכות ווייל זיין ניס איז געווארן גערעיפט דורך א חשוד וואס דאווענט ביי אים אין שול און ער האט געשאט געזאגט אז מאיר פויזן זאל איר הייסן ארויסגיין פון קאורט און ער האט געטענה'ט מאיר פויזן איך האב מיט איר גארנישט. דערפאר הי וואונד אפ אין ארץ ישראל. יא ס'איז שמוץ. אבער אפילו ס'איז נישט דער דונר, אפילו ס'איז אן אנדערער דונר. ער הייסט טאקע נישט דונר, נאר ער הייסט דינר, דינר זהב. איז דא דא צוויי מורא'דיגע מעשות. איינס איז אז יענער אינגערמאן, דער אילאוויטש, האט גענומען צוויי אזאלעכע סמארטפאונס. די קאסטומס האט געזען ער וואקט דורך מיט צוויי סמארטפאונס, האבן זיי געוואוסט אז מ'טאר נישט, ווייל ביי אונז די רבנים האבן דאך דאס גע'אסר'ט. האבן זיי פארשטאנען אז ער טוט זאכן וואס מ'דארף נישט, זענען זיי געגאנגען. זיי האבן עס געעפנט און ס'איז געווען דראגס, העווי דראגס, איז למעשה האבן זיי אים איינגעשפארט און ער גייט באקומען טויט שטראף, זיי גייען אים הרג'נען. די שאלה איז וויפיל אונז זעמער מחויב פאר אזא מענטש זיך אויסצושטרעקן די לעצטע פעני און צו טון עסקנות און זאל מיר מאכן זיכער אז ער גייט נישט זיצן, און אזוי ווייטער. דאס איז די שאלה. וויפיל זעמער אונז משועבד פאר אזא מענטש? אפשר זאל מען אים לאזן הרג'נען? וועט איינער שרייען, יא, ווען ס'איז דיינס א משפחה? העי, איך בין נישט אינטערעסירט יעצט ווען ס'איז מיינס א משפחה צו דיינס א משפחה. איך בין אינטערעסירט וואס די הלכה זאגט פאר א מענטש וואס ער טוט אזאלעכע זאכן, וואס ער טוט לייגן אין סכנה גאנץ כלל ישראל. כלל ישראל גייט יעצט אין סכנה. אונז באקומען א נאמען ווי די גרעסטע גענגסטערס, די גרעסטע. שווארץ הענדלערס, ווען דו, מען זעהט א חסידיש אינגערמאן וואקט דורך, למשל איך קום אן אויף ארץ ישראל, מען זעהט א חסידיש אינגערמאן וואקט דורך, א פרייען וועט מען נישט הייסן זאל דורך לייגן די פעקלעך, פאר א פרומען הייסט מען יא ער זאל דורך לייגן די פעקלעך, פארוואס? סאם האו האמער אונז אזא נאמען ווי שווערצערס, ווי לאו לייפס. אונז זעמער מחויב דאס צו טאלערעטן און נאך יענעם צו געבן געלט, און דאס האב איך אים געטענה'ט, עטס שרייטס אזוי, רובאשקין, רובאשקין, רובאשקין איז א גנב, ער איז א וועלטס גנב. נישט דא קיין שום ריזען פארוואס מ'זאל זיך פרייען מיט זיין שמחה. דער'ס נאו ריזען פאר איט. און בעיסיקלי וואס דאס ווייזט פארן גוי אז דער איד לאכט פון דינא דמלכותא דינא. ס'איז אלעס וואס ס'ווייזט. א גרויסער גליק מ'האט אים ארויסגעלאזט. א גרויסער גליק. ער האט נישט געדארפט גנב'ענען וואלט מען אים נישט איינגעשפארט. יעצט גייט זיך אנהייבן א מעשה, צו דאס וואס עס שטייט לא תעמוד על דם רעך, אין אזא פאל ווי דער אילעוויטש וואס האט גע'גנב'עט, צו מ'וויל אים גיין הרג'ענען, צו אונז זעמער מחיוב אים צו גיין אויסלייזן, צו אונז זעמער מחיוב צו גיין געבן א מיליאן צוויי און דריי, ווייל זיי ווילן דאך אים נישט הרג'ענען, זיי מיינען דאך נאר אפאר מיליאן דאלער. צו אונז זעמער מחיוב דאס צו טוהן צו אונז זעמער נישט מחיוב דאס צו טוהן. ווען הייבט זיך אן דער חיוב פון לא תעמוד על דם רעך צו נישט, ווען ס'איז דא איינער וואס מ'וויל אים איינזעצן שייך לא תעמוד על דם רעך איז לאמער פארשטיין. מ'האט איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן מ'האט גערעיזט אפאר הונדערט טויזענט דאלער צו אפאר מיליאן דאלער אונז זעמער מחיוב דאס צו טוהן? מ'האט דיך אים איינגעזעצט פאר א ווערי גוד ריזען. מען האט אים איינגעזעצט טו קיפ הים אףף די סטריט ער זאל נישט מטמא זיין מער פרויען מיט מיט מיידלעך, און דא שטעלט זיך יעצט א שאלה, ווי ווייט זעמער אונז מחיוב זיך צו צובייגן און צו צוברעכן דעם רוקן פאר יעדן חזיר פאר יעדן מנוול פאר יעדן גנב און פאר יעדן מענטש וואס ער טוט אבסטראקטן דזשאסטיס? דעטס וואט ווי העוו טו נאו. יעצט אז מען וועט דעם אילעוויטש וועלן איינזעצן, עט ער זיצן, פיין, אבער אז מען וועט אים וועלן געבן לעקטריק טשעיר, זיי ווילן אים הרג'נען. אויפגעשטעלט. יא, נו, לאמיר פארשטיין, קען מען זיך אנלייגן אויף כלל ישראל מיט יעדע נארישקייט? ס'איז דאך אנבעליוועבל. יעצט, אין די זעלבע צייט מען זעט ס'געשעהט, און ס'געשעהט יעדן טאג, און מ'האט שוין געכאפט, ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים געכאפט, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, מ'האט אים איינגעזעצט ערגעץ אין באליוויע צו וואו, ער האט געוואלט איינפלאנצן דראגס,

שום שייכות מיט די אידן וואס זיי טוען דאס, און דזשאסט ביקאז ער איז אוט ספאוקען און אוט סטענדינג ווייל ער איז א איד דערקענט מען גראד ער איז א איד, דאז דעט מין אז אונז דארף מען ליידן פאר דעם? אונז דארף מיר זאגן ניין אונז האמיר מיט דעם גארנישט, אונז דארף מיר זאגן אונז זעמיר מוחה אזוי ווי מ'האמיר מוחה געווען קעגן מדינת ישראל, זעה נישט וואס דאס איז אנדערש ווי די מדינת ישראל, וואס איז די מדינת ישראל דען א גרעסערע עבירה ווי דאס? מדינת ישראל אז מ'איז שוין לא יעלו בחומה, כ'האב שוין דאס אלעס מסביר געווען, ס'איז אלעס הייליגע זאכן, און דאס איז זאכן וואס מען דארף אויף דעם מוחה זיין, און מען דארף מסביר זיין, זעמער נישט געקומען דא יעלו בחומה, מען האט אונז ארויסגעווארפן פון יוראפ, מען האט נישט געהאט ווי צו גיין, האט מען דא געלאנדעט, מען האט אונז דא געגעבן א פלאץ, אבער צו גיין נעמען און חטפ'ן גניבות און און דורכשווערצן גרעניצן, איי מין דאס איז רידיקולעס, איצט דארף מען זאגן אונז האמיר נישט קיין שייכות מיט זיי, און ביז ווילאנג אונז טוהמער נישט דאס זעמער אונז נישט יוצא כלפי שמים און כלפי אונז אליינס, מען האט אונז נאכאמאל. און נאכאמאל ארויסטראגן אזוי ווי מען האט אונז ארויסגעטראגן פון יוראפ, וואטש און זי, מען וועט אונז ארויסטראגן, אונז פיר מיר זיך אויף ווי די ארגסטע כלבים, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די יוגנט, מען דארף אנהייבן צו לערנען מען טאר נישט גנב'נען און מען טאר נישט מאכן קיין חילול השם, ס'איז אמת אונז קומען פון זייער א שלעכט פלאץ, אונז קומען פון יוראפ וואו מען האט אונז גערוידעפט, מען האט אונז געוואלט מעביר זיין על הדת, ממילא זעמער אונז צוגעוואוינט אז מ'האט געמוזט באהאלטן, מ'האט געמוזט זאגן ליגנט, די גאנצע זאך וועגן מסירה וואס אזוי הארב געווען אלע יארן איז אויכעט נאר הארב געווען וועגן דעם ווייל פלעגן זיין אפאר מענטשן און זיי פלעגן איבערגעבן פאר די גאווערמענט יעדער איד וואס ער פארמאגט, ווייל אין שול האט מען דאך געוואוסט וואס יעדער איד פארמאגט האט ער געגאנגען און ער האט עס איבערגעגעבן. ממילא האט מען געוואוסט וויאזוי צו טעקסן דעם עולם. דאס איז געווען די הארבקייט פון מסירה וואו מ'האט אוועקגעגעבן אידישע רכוש פאר די גוים. איז נישט וועגן דעם איז עס געווען הארב, נאר וועגן דעם האט מען ארויסגעגעבן חרמות אויף דעם מיט אנדערע זאכן, מ'האט זיך געווען ממש מורידין ולא מעלין. יא, פארשטייטס. אבער למעשה אונז, דאס וואס אונז האמיר געטון, מען האט דא גענומען יעלה לחומה, מען מאכט גאנצע פראטעסטס, די יעלה לחו זענען מיר נישט געקומען יעלה לחומה. נאו וועי! מען האט אונז ארויסגעווארפן, מען האט נישט געהאט וואו צו גיין, ס'זענען געקומען שיפן און זיי האבן ערלעדיגט אז מען זאל פארן אויף פאלעסטיין, אבער דאס צו גיין נעמען בשאט נפש אריבערגיין יענעמס א גרעניץ און אנמאכן א שמוץ פאר גאנץ כלל ישראל, ס'איז אזאלכע געגנטן וואו ס'איז בכלל נישט דא קיין אידן און ס'איז שוין דא חילול השם וואס דער איד טוט, און מען דארף אנהייבן צו לערנען דאס אין די חדרים, ווייל דאס וואס מען האט אונז געלערנט אין דער אלטער היים אז מען טאר נישט אויסזאגן פאר די רעגירונג און די אלע זאכן, דאס איז געווען ווייל מען האט אונז גערוידעפט, היינט רוידעפט דיך קיינער נישט. און ממילא קיינער רודפ'ט דיך נישט, ביסטו מחויב איינצוהאלטן דינא דמלכותא דינא וועדער יו לייק איט אר נאט, ס'געפעלט דיר נישט גיי ווייטער, און וויזולאנג אונז מיר נישט טשענדזשען אונזער אינפראסטראקטשער, דעם גאנצן סיסטעם וויאזוי מ'דארף לעבן צווישן גוים, איז בעיסיקלי מאכן מיר אן א חילול השם פאר גאנץ כלל ישראל. חילול השם איז נישט נאר פאר א איד, ס'איז פאר גאנץ כלל ישראל איבער די גאנצע וועלט, און מען טאר נישט זאגן, איך מיין דער דער דייטש האט געשריגן דער שמוציגער יודע, ער האט דאס געשריגן ווייל ער איז געווען אן אנטיסעמיט, אבער ווען דער גוי זאל היינט שרייען, למשל אין דוביי צו וואו זאל מען שרייען דער שמוציגער יודע, איך וועל עס פארשטיין זייער גוט, דו ברענגסט אריין דראגס, די גאנצע וועלט, רוב וועלט האלט אז מיט דעם וואס מען ברענגט אריין דראגס, דאס איז די גרעסטע פארברעך וואס מען קען טוהן, ווייל מען סמ'ט אפ די יוגנט, דאס איז וואס מען טוט, מען נעמט די יוגנט און מען סמ'ט זיי נעבעך אפ, קיינער, נאובאדי ריעלי לייקס איט, איז במילא טוסטו א גרויסע פארברעך כלפי יומעניטי, כלפי מענטשהייט, כלפי דעם גוי, און אז ער זעהט אז דו פארסמ'סט אפ זיינע יוגנט ווערט ער זייער ברוגז. און ער האט אלע רעכטן צו ווערן ברוגז, און דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, וועגן דעם אז דו זאלסט פארדינען אפאר טאלער באגראבסטו יונגע מענטשן, ווי העוו טו סטארט טיטשינג די יוגנט, אין יעדע ישיבה איז דא א האלבע שעה צו א דרייפערטל שעה וואס מען לערנט מוסר, כ'האלט א יעדן טאג ווען מען עפענט אויף יעדן חדר אין יעדן מיידל סקול אין יעדע ישיבה אין יעדע ישיבה קטנה, זאל מען לערנען קודם פֿופֿצן מינוט האו טו ביהעיוו אלץ א איד, דו האסט מער אבליגעישאנס ווי דער גוי, דאס איז קלאר, סאו יו העוו טו סטארט טו לערן האו טו ביהעיוו אלץ א איד. און נישט חוח חח איך בין אן אמעריקען איך האב אלע רעכטן, שור, דו האסט אלע רעכטן, קענסט ווערן פון א יונגל א מיידל, פון א מיידל א יונגל, קענסט אלעס טון מיט דיר וואס דו ווילסט, אויך נישט רילי ווייל אזוי ווערט א חילול השם אויפן כלל ישראל. אבער אז דו טוסט עס, טוסט פאר דיר, אבער דו קענסט נישט גיין בא'גנב'ענען יענעם, דו קענסט נישט גיין אריינברענגען געשווערצטע זאכן. יעצט ווען מהר"ם ראטענבערג איז געשטארבן אין תפיסה, געלעגן דארטן א לאנגע צייט ביז מען האט אים געקענט באגראבן, ער איז געשטארבן אין תפיסה ווייל מען פלעגט כאפן א רב פון אן אידישן ציבור און מען האט געבעטן גרויס געלט פון אידן, האט דער מהר"ם ראטענבערג געזאגט ס'וועט מען מארגן גיין כאפן נאך איינעם און נאך איינעם, לייזטס מיך נישט אויס, ער איז געשטארבן אין תפיסה. און ער האט געשריבן די תשובות פון מהר"ם ראטענבערג שרייבט ער אסאך מאל איך זיץ, דא, און ער שרייבט די נאמען פון די תפיסה ווי ער איז געזעסן, און דארט האט ער געשריבן תשובות. יעצט די שאלה איז צו מען זאל לאזן אז א יונגערמאן מען זאל אים טאקע הענגען און יעדער זאל זעהן אז מען קען זיך נישט מער ארומשפילן, אפשר איז דאס די אישי? כ'ווייס שוין דא נישט, אין דעם קען איך מיך נישט שטעלן צו פסק'נען, ווייל דאס איז דיני נפשות. און ס'איז נישט קיין הלכות מקוואות וואס מען האט איבערגע'חזר'ט אפאר מאל, ס'איז א מורא'דיגע שיקול הדעת וואס מען דארף טראגן, און ס'איז זייער שווער אויף אזא זאך צו רעגירן, אבער סאמטינג העז טו בי דאן, מעידזשער טשעינדזשעס העוו טו בי דאן, ווייל ס'קען נישט אזוי אנגיין ווייטער. יעצט אזוי ווי ביי יעדע אידישע הלכה איז דאך דא די אוסרים און די מתירים, זיי וואס זיי האלטן מען מעג יא, מען טאר נישט, מען מוז אים יא לאזן הרג'נען און נישט, און דער אמת איז אז מען געט זיך א קוק וויאזוי לעבט יעדער, כ'וויל אז יעדער זאל אהער נעמען זיין בלעטל און קוקן אויף די טעקס לאוס, צו ער האט אמאל באצאלט אין זיין לעבן טעקס, און וויפיל ער האט גע'גנב'ט פון פוד סטעמפס, מעדיקעיד, און די אלע זאכן, סאו בעיסיקלי קיינער איז נישט ריין פון דעם. ממילא אז קיינער איז נישט ריין, איז פארוואס זאל מען לאזן יענעם מען זאל אים הארגענען ווייל ער האט געוואלט שווערצן? ווייל ס'האט א גרויסן חילול השם, ווען מ'כאפט איינעם מיט טעקס פראוד איז אויך א חילול השם. סאו די טרוט אוו די מעטער איז, ס'איז זייער א שווערע הלכה צו פסק'ענען. ווייל אז מען שוקל אלע צדדים ווי דער רב וואס ער גייט פסק'נען, ער אליין לעבט דאך אויך מיט סעקשאן עיט און ער לעבט מיט פייוו אָו וואנס וואס ער נעמט עס אראפ פון די טעקס און ער רעדט איין דעם עולם אז ער האט א שול דערווייל האט ער גארנישט פארשטייסט און יעדער ראביי באקומט עפעס צוויי אהאלב טויזענט דאלער וואס ער קען אראפנעמען און ווייל ער נוצט איינע פון זיינע צימערן פאר אן אפיס, די אלע באלאוניס קען מען דאך, דאס איז דאך אלס ליגן. סאו ווייל מ'האט יענעם נישט געכאפט איז פשט אז דער זאל באצאלן מיטן לעבן, דער אינדישער איד וואס האט געמאכט דעם שווערצעריי אים זאל מען הרג'ענען און אלע רבנים'עם קענען זיצן און ווייטער טוהן וואס זיי ווילן. כ'מיין אונז ווייסן מיר דאך אלע די אלע צדקות פון גאנץ כלל ישראל אלעס גייט אז מ'געט צוריק געלט, איינער געט פאר סאטמאר א דאנעישן צוויי הונדערט צו דרײַ הונדערט טויזענט דאלער מען געבט פאר די מקוה יו עס עי געבט מען די גרויסע געלטער עס גייט צוריק אונטערן טיש גייט צוריק רוב געלט ס'איז א גרויסע פאוערפול ארגענעזעישען וואס ס'דרייט מיט מיליאנען קען ער צוריק געבן אסאך געלט דעטס אלל איט איז און דער גוי טוט אויך די זעלבע עטס מיינסט אז דער גוי ארבעט נישט אויפן זעלבן נוסח אלע זייערע צדקות איז נישט די זעלבע איטס אלל אווער די סעים סאו וועט מען כאפן א איד מ'וועט אים הארגענען וואס איז דער איד מער שולדיג ווי דער רב כאפ דעם רב און הארגען אים אויך ווייל ער גנב'עט. בכלל ס'דא א היתר אויף א ברכות שמחות פונעם תניא, אבער דארט ווי ס'דא א חילול השם ווייס איך נישט צו ס'דא א היתר, ווייל די תניא טענה'ט אז זיי האבן נאך נישט קונה געווען, ס'איז א זאך וואס זיי ווילן פון דיר נעמען, אבער נישט ווי ס'דא א חילול השם. אבער דא ביי דראגס איז אז אויב דער גוי'ם האט מחליט געווען אז מ'טאר דאס נישט האנדלען מיט דעם, איז אזוי ווי ס'האט מחליט געווען מ'טאר נישט האבן א גאן אדער א מעסער אין א רשות הרבים, ווייל דו קענסט הרג'ענען איינעם.

סטיינען אין מאנטשעסטער, מען גייט יעצט איינזעצן אפאר יאר אין לאנדאן, די גארביטש גייט סטאפן, זעסט א העראאיש קינד, ער געווען א העלד, איינער האט אים געטאטשט, ער איז געקומען דא א טוריסט, איינער האט אים געטאטשט שבת נאכמיטאג אין זיין קאוטש, גארנישט, ס'איז פינישט, ער איז אליין געגאנגען מוצאי שבת צו די פאליס, אזוי דארף זיין, יו העוו טו פייט פאר יור רייטס רבותי, ס'איז דא א מאגאזין, ס'איז א ביזנעס מאגאזין, שטייט אזוי, אין ביזנעס יו דאונט געט וואט יו דיזערוו, יו געט וואט יו. פייט פאר, אר וואט יו נעגאושיעט פאר, דעטס איט, מאך נישט קיין חוזק. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז איז אזוי, כ'האב הנאה אז דער עולם איז שוין מיט מיר, אז ס'איז א סעיף קאמיוניטי, איי מין, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט, ווען איינער זאגט היינט אז היינט איז סעיפער ווי אמאל, איז ווייסט מען אז ס'איז אמת, ווען ער זאגט אז אמאל איז געווען סעיפער ווי היינט, לאכט מען פון אים, ס'איז א דזשאוק אוו די טאון. וואס מ'האט געטון מיט קינדער, באט עניוועי, נישט דאס כ'וויל צוקומען, כ'האב הנאה אז דער עולם רעדט שוין, מ'רעדט אפן, און איך האלט נאך א זאך, איך האלט אלע מלמדים אין חדר דארפן אויך רעדן דערפון, איך האלט די מלמדים דארפן יעדן טאג געבן א שיעור, ווען איינער וויל דיך טאטשן, ווען איינער וויל דיך אהער אהין. יואלי ראטה, געווען יעצט א יונגל, געקומען צו אים אין זיין ישיבה, געקומען איינער, געזאגט פאר א יונגל, א עלטערע איד, כ'האב דיך אזוי ליב, ביסט אזוי שיין, איך מעג דיך אנטאטשן? כ'מעג דיר געבן א קיש? סאו בקיצור, יענער האט אים אנגעמייטלט די ביינער, נאכדעם איז ער געגאנגען האט פארציילט פאר יואלי ראטה, זאגט יואלי ראטה האסט נישט גוט געטון, איך בין זייער ברוגז, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער נישט ווייל דו האסט אים אנגעמייטלט די ביינער, נאר ווייל דו האסט אים געדארפט אזוי אנמייטלען ער זאל זיך נישט קענען רירן, מען זאל קומען מיט אן אמבולאנס אים אויפפיקן, יו גאנא העוו טו פייט פאר יור רייטס, און אזוי האמיר דא א מדינת ישראל וואס אפאר, איך ווייס הונדערט צוויי הונדערט צו דריי הונדערט טויזענט סאלדשערס האלטן א וואנט, קעגן אנדערטהאלבן ביליאן אראבער, ווי העוו טו פייט פאר אווער רייטס, איף איט וואזענט פאר דיס, הע, וואלסטו נישט געהאט דא ווי צו וואוינען, די אראבער וואלטן יעדן טאג אטאקירט און געהארגעט, איך רעד יעצט נישט וועגן ציונות חלק, איך רעד וועגן מציאות, יו העוו טו פייט פאר יור רייטס, עניוועי, צווייטע זאך דו פרעגסט איך זאל זאגן וועגן רב חסדא'ס טעכטער וועגן עניני צניעות מיט די אלע זאכן, איך וויל מסביר זיין פארן עולם, זיי זאגן אז אין לאנדאן די ווייבער געבן נישט גענוג פאר די מענער, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א זאך. אונזער פראבלעם אין אידישקייט איז, די סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז זיין טאטע האט געזאגט די קדושת יום טוב, ווען א רב נעמט איבער א שטאט און ער געבט עס איבער אזוי ווי ער האט עס איבערגענומען, האט ער שוין זייער אסאך אויפגעטון. דער רב אבער מיינט אנדערש, דער רב מיינט אז ער מוז מאכן נאך תקנות, נאך תקנות, נאך תקנות. בין אמאל געווען איבערגעבן א גריס פון מענדל פאקס, ער איז איינגעשטעלט אין רמות ד', אין די שול האט געבויעט דער אלטער ווינער רב. דער פריעריגער ווינער רב און דער מענדל פאקס א שייגעץ, ער גייט און זאגט אז א מיידל פון זיבן יאר וואס מען האט איר גערעיפט זיי זיך א מענטש טאר נישט גיין צו די פאליס, באט עניוועי געדענק איך בין איך אריין געקומען צום ווינער רב האדהאזער רב איך האב אים געברענגט א גריס פון זיין בית מדרש איז למעשה האט זיך זייער געפרייט ווייל ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער און ער האט געבויעט די שול דאס איז געווען זיין בעיבי. האב אים געזאגט אז דער מענדל פאקס האט געלערנט אין וויזשניץ, איך קען אים פון וויזשניץ, ער איז א תלמיד חכם, איך האב נאר נישט געוואוסט ער איז א מנוול אויכעט, ער בעקט מנוולים, באט עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, איז דער ווינער רב האט דעמאלטס געזאגט ס'איז געווען פאר פסח, האט ער דעמאלטס געזאגט פאר זיין רעבעצן, איז אריין געקומען אהער מיט אהין פסח און מען דארף דאס און די חומרא און דאס און די טעפ און די. געט ער א שריי אויף איר, זי האבן געמאכט דיזע הלכות, דאס איז קיין הלכה אין קיין שלחן ערוך, שוין, דעטס איט, דעט וואס ענד אוו קאנווערסעישן. פרויען האבן זיך אנגעהויבן צו מאכן אייגענע הלכות מיט חומרות און זיי ווערן משוגע, עס קומט פסח, געדענק מיין מאמע עליה השלום פלעגט אייגענע פאטעיטאס מאכן פאטעיטא סטארטש און ס'פלעגט קומען צום סדר איז זי נישט געווען אזוי ווי א אידישע טאכטער האט געדארפט זיין ביים סדר, זי איז געווען מיד, זי איז געווען אהער, זי איז געווען אהין. האב איך איר געזאגט אמאל, מאמע, איך בין געווען נאך א יונג בחור'ל, איך בין נאך געווען א אפשר פאר די בר מצוה, האב איך איר געזאגט אזוי, מאמע, איך וויל דיך אויסלערנען איין זאך, וועסטו קויפן פאטעיטא סטארטש איז גוט, און ווען נישט גיי מיר נישט עסן גארנישט וואס דו מאכסט מיט פאטעיטא סטארטש, ס'איז א רשעות און א חוצפה דו זאלסט דרימלען א האלבן סדר, ווייל דו האסט געמוזט מאכן דיין אייגענע פאטעיטא סטארטש. איך געדענק מיין מאמע איז אמאל געגאנגען פרעגן א שאלה דעם דיין וועגן עפעס א פין, ס'האלב איז עס יא גאלד האלב נישט גאלד, צו מען מעג ארויסגיין אין רשות הרבים האט דער דיין געזאגט פאר מיין מאמען דו זאלסט טוהן וואס אלע פרויען טוהן, דאונט עקסקלוד יור סעלף פון כלל ישראל, יעדע זאך איז דא שיטות מיט חומרות, אוואדי מען קען אנהייבן אז מען וויל זיך צודרייט מאכן קען מען מאכן פון קאפ א שופר דער איז נאו דאוט אבאוט דעט, איז במילא האט ער געשריגן אויף די רעבעצן דער ווינער רב דער האדהאזער האט געשריגן זי האבן דאס געמאכט מאכט חומרות און נאכדעם קומט מען פרעגן שאלות אויף די חומרות. העי, ליוו א נארמאל לייף, די תורה איז געגעבן געווארן וחי בהם ולא שימות בהם, לעבטס א נארמאל לעבן. יעצט, ביי אונז איז די פראבלעם אז יעדער מענטש מיינט אז ער מוז עפעס מוסיף זיין, ער מוז מוסיף זיין נאך א חומרא און נאך א חומרא און נאך א משוגעת און נאך א קראנקהייט, דאס אלץ משוגענע זאכן, ס'האט מיט די הלכה גארנישט, ס'איז יעדער וויל ווייזן וואס ער טוט פארבעסערן דעם אייבערשטנ'ס תורה חס ושלום. יעצט, אז מ'נעמט א פרוי. וואס זי לערנט מיט כלות, און זי באגלייט נאכדעם יונגע ווייבלעך, און זיי לערנען די זעלבע וואס מען האט געלערנט פאר פופציג און פאר הונדערט יאר צוריק, וועט מען זאגן, עה, זי איז א קל שבקלים, מען מוז דאך האבן מען זאל זיין נאך פרומער און נאך פרומער און נאך פרומער, און די זאכן ברענגען אריין א חורבן אין כלל ישראל, אכציג פראצענט פון די אלע טיטשערס וואס זיי טיטשן, איך מיין מען קאלט דאך מיך אפ, די טיטשער האט אזוי געזאגט און זי האט מורא, אכציג פראצענט איז גארביטש אויסגעזויגט. פונעם פינגער וואס זי אליינס די טיטשער האלט דאס אויך נישט. איך האב אמאל אפגעקאלט א טיטשער, זי האט אמאל געזאגט עפעס א זאך פאר א פרוי, איך וויל נישט ס'טוט מיר נישט אויס ברבים צו זאגן, איז בקיצור האט האב איך איר געפרעגט זאג מיר דו האסט אזוי געוואוינט מיט דיין מאן? האט זי געזאגט איך פליד די פיפט אמענדמענט. אוואדע נישט, ס'איז דזשאוקס די אלע זאכן. מען דארף זיך צוגרייטן, א פרוי דארף זיך אבאכט געבן, און דאס וואס מען רעדט כסדר, אז זי דארף זיין הייליג און אפגעהיטן און שובבים און מען רעדט און מען רעדט און מען רעדט, דאס איז ווען זי איז נישט ריין, מען זאל נישט אריינבאמפן און זאגן אוי איים סארי, צו ביינאכט ווען מען זיצט אין בעט ווען מען טאר נישט קוקן אויף פלעצער וואו ס'איז צוגעדעקט, זאל מען מאכן זיכער אז ס'איז צוגעדעקט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער ווען זי איז ריין דארף זיין ישמחו השמים ותגל הארץ, עס דארף זיין לאוו ענד הארמאני, די מאר סעקסיער די מאר. הארמעני, די מאר לאוו דער איז, מער געלונגענער זענען די קינדער. און מען זאגט דו ביסט א ממזרישע קאפ, א ממזר איז געווען אסאך ליבשאפט, און דאס אלעס זאגט דער יעב"ץ אין זיין סידור, דאס איז נישט באהאלטענע סודות. און אז ס'איז נישט דא קיין ליבשאפט קומען ארויס די אלע קראנקע קינדער, די אלע אוטיזם און די אלע, דאס קומט פון קדושת הזיווג וואס עטץ האטס ענק איינגערעדט ס'איז קדושת הזיווג, ס'איז נישט קדושת הזיווג, ס'איז משוגע מטורף כי לעולם חסדו, דעטס אלל איט איז. ס'מוז זיין א יוניטי, א ליבשאפט, ס'זאל זיין פול מיט תאווה. דאס וואס שטייט קדושת הזיווג, די הויעכע זאכן, דאס מיינט מען די גאנצע צייט וויאזוי מען גרייט זיך צו ביז צום תשמיש, די חמשה ימי טומאה, די שבעה נקיים, די הפסק טהרה, די פרישות. א פרוי האט מיר אמאל געזאגט, איך האב געוואלט זיין אן ערליכע אידישע טאכטער, איך האב געזאגט איך גיי אנהייבן צו האלטן טהרת המשפחה. וואס הארט מיך צו גיין אין מקווה? זאגט זי, דריי וואכן שפעטער בין איך געוואויר ווארן איך קען עס אפילו נישט אנהאלטן. ווייל דאס איז נישט די מקווה, ס'איז דאס אהיים קומען, ס'איז דאס זיין קלאוס צו די האזבענד, ס'איז דאס קישן זיך, ס'איז דאס איבערגעבן יד ליד, ס'איז א גאנצע פראצעדור. זאגט זי, איי געיוו אפ אן איט, און דער אמת איז ווער, הו דאזענט גיוו אפ? אנלי מענטשן וואס זיי פירן זיך אזוי פון ווען זיי האבן אנגעהויבן. אבער ווען זיי האבן אנגעהויבן זענען זיי שוין אזוי צוגעוואוינט, ס'איז א סעקאנד נעיטשער. ס'אזוי ווי איך זאג אייביג, אז דו ווילסט איבערדרייען דיין נעיטשער זאלסט נישט טרינקען א קאווע אינדערפרי פארן דאווענען ווען דו ביסט צוגעוואוינט, יו אר נאט גאנע דא איט, יו וואונט בי סוקסעספול, ווייל א זאך וואס מ'טוט אפאר מאל ווערט א סעקאנד נעיטשער. במילא וויל איך ענק מסביר זיין, די ליבשאפט ליגט נישט אין רודף'ן די ווייב, און ס'ליגט נישט אז מ'זאל זיך צודעקן מיט א ליילעך און מאכן א לאך און דורך דעם זאל דער יונגערמאן אריינקריכן, און ס'ליגט נישט אז ער זאל זיך ענדיגן זיינע דריי אהאלב מינוט, און ווען ער האט געפערטיגט זאל ער אנטלויפן, שטייט כאשר אבדתי אבדתי בתחילתה באונס וסופה ברצון. ביי א מאן, ער ווערט גראד עקסייטעד, א קישוי אבר, ס'קומט ארויס די זרע און ער איז פיניש, ער ברויך עס נישט מער פאר די נעקסטע כ'ווייס א שעה צוויי צו א פאר טעג ברויך ער עס נישט. א פרוי איז אנדערש, ווען דו ביסט שוין לאנג ארויס, דו האסט שוין געפערטיגט, ביי איר האט זיך עס נאכנישט אנגעהויבן. ממילא וואס מען מוז טוהן איז, מען מוז איר שמח את אשתו לדבר מצוה, זי האט א קלעטערעס, די קלעטערעס איז אזא גומי פלייש, ס'איז די זעלבע וואס דו האסט ביי דיין שפיץ פונעם גיד, דאס מאכט דיך זאלסט זיין אראוזד ווייל דארטן גייט דורך וועינס פון בלוט, זי האט די זעלבע זאך, און טאמער געסטו איר א גיין א לויף אוועק און זי ווערט שוואנגער נאכדעם ברעכט זי, נאכדעם דארף זי ברענגען א קינד אויף די וועלט, נאכדעם דארף זי עס דייפערן און הארדעווען, אף קאורס שי דאזענט גיוו יו עניטינג, זי וואלט געווען א משוגענע ווען זי געט דיר יא, סאו יו העוו טו מעיק שור אז דו זיצסט. זיצסט און דו שפילסט דיך מיט איר, און דו שפילסט דיך אזוי אז דו זאלסט נישט צוקומען צו זרע לבטלה, נארמאל אז ס'איז דיין ווייב און דו שפילסט דיך און דו ווייסט דו קענסט באלד אריינגיין איז נישט געפערליך, ס'איז דא אסאך פון זייער צוהיצטע חברה וואס זיי קענען אנהייבן צו שפריצן אינמיטן אויך, דעמאלטס זאלן זיי זייער שטארק וואטשן ווייל דאס איז נישט קיין מצוה, ווייל דו קענסט די זעלבע טון ווען דו ביסט אינעווענדיג אין איר, זאלסט דיך נישט רוקן אריין און ארויס און זאלסט איר טאטשן איר קלעטערעס אדער זי זאל עס טאטשן און זי זאל זיך שפילן ביז עס ווערן אראוזד. ווייל טאמער נישט, און ס'איז נישט אזוי ווייט די שולד פון די מדריכות, ס'איז די שולד פון דעם וואס מ'לערנט נישט אז די מיידל ווערט אראוזד אסאך שפעטער ווי דער מאן, במילא ווען ער ווערט אראוזד און ער לויפט שוין אוועק, ענד שי דידנט געט אוט אוו איט עניטינג, איז עס זייער נישט גוט, און דאס איז וואס מ'דארף ענק לערנען. און איך וויל ענק זאגן, מען מעג האבן א סעקס דיסקאשען אויכעט, האו דו יו לייק איט, האסט עס בעסער ליב אזוי, האסט עס בעסער, דאס הייסט נישט קיין ניבול פה, ניבול פה איז ווען דו רעדסט סתם אזוי דערפון, אבער נישט ווען דו ווילסט אז ס'זאל פארבעסערן דיין מערידזש און דיין לאוו צווישן דיר און דיין ווייב, הייסט עס נישט קיין ניבול פה. ניבול פה איז נאר ווען ס'איז נאו ריזען פאר איט, דארפסטו פרעגן, האו דו יו פיעל גוד אבאוט דיס, האו דו יו פיעל גוד אבאוט דעט, ענד ווען דו יו געט אראוזד. מאך דיר א סימן זאל דיך געבן א טעפ אן די שאולדער, יעצט בין איך שוין אראוזד יעצט קענסטו אריינקומען, זאגט דיר נישט די גמרא אז אשה מזרעת תחילה איז בנים זכרים? האלט דיך איין אפאר מינוט. די אלע זאכן איז וואס ס'פעלט אין די אידישע לעבן ווייל יעדע מדריכה גייט דיר נאך זאגן נאך מער און מ'טאר נישט און מ'טאר נישט, די אראבער נעמען די קינדער אזוי ווי אונז מאכן מיר א ברית מאכן זיי א ברית אויף די קלעטערעס זיי שניידן עס אפ זאל נישט קענען ווערן אראוזד זאל זיין אלעס לשם שמים. שטייסט וואס דא טוט זיך. סאו דו ווילסט לעבן אזא לעבן, לאמיר עס אונז אויך אנהייבן צו טון. סאו פליז, טרייטס לאמיר לעבן א נארמאל לעבן. סעקס איז וואס ס'האלט צוזאם דעם פארפאלק, אן דעם וואלט קיין מענטש נישט געוואוינט מיט א פרוי. דאס האלט צוזאמען דעם מענטש. כי זה כל האדם. ס'איז א הויקער וואס דער אייבערשטער האט ארויפגעלייגט דאס איז אזא גלו, אזוי ווי די גלו אויף די סטעמפ. און מאך נישט איבער סדרי בראשית. ביקאוז די אלע וואס האבן געמאכט די חומרות, די סוף איז געווען מ'האט זיך געכאפט מיט בחורים אין מקווה. און מיט יונגלעך, מען האט זיך געכאפט מיט זונות אין מאנהעטן, די אלע האבן נישט מצליח געווען, דו קענסט נישט איבערדרייען נעיטשור, איז נאכאמאל, און וואס איז קדושת הזיווג, קדושת הזיווג, קדושת הזיווג, כ'וועל דיר ענטפערן וואס דאס איז. ווען די זי איז אין די טעג פון די הרחקה, און ווען זי איז נישט ריין, זאלסטו נישט טראכטן וואס מען טאר נישט, ס'שטייט אז לויט ווי מען פירט זיך אויף ביי די נישט ריינע טעג, לויט ווי הייליג מען פירט זיך אויף, אזוי זענען די קינדער. איז נישט די מינוט וואס מען שפריצט אריין אין די פרוי, ניין ניין ניין, איטס א בילד אפ, אז דו העסט דיך אויפפירן ווי א חזיר בשעת זי איז נישט ריין, העסטו זיצן און זיך אויסרייבן אונטער דיין דאכענע, און ווען דו העסט דיך ענדיגן אויסרייבן העסטו גיין אין די מקווה זעקס אינדערפרי און דארט כאפן אפאר יונגלעך און קוקן וואו מען טאר נישט, און דו העסט דיך אזוי אויפפירן דיינע חמישה מעת לעת'ן און שבעה נקיים. אומזינסט איז דיין פלאג, אומזינסט איז דיין קדושת הזיווג, נישט דארט הייבט זיך עס אן. אין די חמישה מעת לעת'ן און די שבעה נקיים זיצסט אין מקווה א האלבע שעה און קוקסט יעדן איינעם דו עסט אויס יעדנס אבר, ס'איז נישט ריכטיג, דאס איז אלל באלאוני באלאוני באלאוני, בשעת ווען א מענטש עסט א פרוכט און ער איז נישט נהנה דערפון טאר ער נישט מאכן א ברכה דערויף. אויב ער געט זיך אזוי אוועק און ער טראכט פון אנדערע זאכן און און און ער האט נישט קיין הנאה טאר ער קיין ברכה נישט מאכן, ס'איז א ברכה לבטלה, א מענטש מוז הנאה האבן פון די וועלט נאר על פי תורה'דיג, ס'זאל זיין כשר, ס'זאל נישט זיין גע'גנב'עטע געלט צו כדומה, די זעלבע איז מיט זיווג, לאוו, סעקס, דאס איז דער מענטש, אן דעם וואלט א מענטש נישט געלעבט איין טאג. טאג. יעדער וואלט זיך גענומען דאס לעבן. יו ניד דיס, דיס קיפס די מאשין ווארקינג, און דאס מאכט אז מען זאל וועלן אראפברענגען קינדער, און נאכדעם מוז מען זיי חתונה מאכן, איטס אלל אבאוט לאוו ענד סעקס, איך פארגין מיין זוהן די סעטיספעקשאן אז ער טרעפט א פרוי און ער וועט זיך קענען ענדזשויען מיט זיין ווייב, דעטס אלל איט איז, און הו-עווער טעלס יו דיפרענט זאגט ער א ליגנט, אין די גרעסטע צדיקים מיטן גרעסטן שייגעץ האבן די זעלבע הנאה ווען זייער קינדער טוען א שידוך און זיי גייען חתונה האבן, כאטש ג-קדושת הזיווג זיווג, ס'איז אלל באלאוני. און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, יעדן דור איז אנדערש, קען זיין מיט פופציג צו הונדערט צו דריי הונדערט יאר צוריק איז געווען קדושת הזיווג מען זאל נישט טועם זיין גארנישט, ס'איז נישט אמת אויך נישט, ווייל ווען ער איז נישט טועם גארנישט קומט נישט ארויס קיין זאמען אויך נישט, אבער לאמיר זאגן אז דעמאלטס איז עס געווען אויף א העכערע מדריגה, לאמיר עס אזוי זאגן, אבער אונז אין אונזער היינטיגן דור איז אנדערש. אונז זעמער אזוי געפאלן און אזוי געזונקען אז קדושת הזיווג הייסט אז דו גייסט נישט מיט א זכר און דו גייסט נישט מיט א שיקסע דאס איז קדושת הזיווג מיט דיין ווייב זאלסטו גיין און טוהן וואס דו דארפסט יעצט מען קען נישט זאגן הלכות צניעות ברבים ווייל באלד וועט איינער פרעגן איך מעג שטופן אין תחת און דער צווייטער וועט פרעגן איך מעג שטופן אין פיסק יעדער דא מיט זיינע זאכן. מיין ווייב וויל נאר אז איך זאל אויך אז זי זאל אויך זיין אויף מיר מיט אלע זאכן, איך וויל ענק זאגן דאס איז אלעס שאלות וואס מען דארף פרעגן א מורה הוראה א נארמאלן וואס ער קען די וועלט, און ס'איז דא אסאך זאכן וואס מען איז מתיר, זייער אסאך זאכן וואס מען איז מתיר, און מען מוז עס מתיר זיין ווייל טאמער נישט איז א חורבן און נאך א יאר צוויי דריי ווערט אלעס צוריק איינגעפעדעמט נארמאל און. ס'איז דא וואס ווילן וויסן צו מ'זאל זיך שפילן מיט די פרוי, נישט דו זאלסט, דו מוזט! דאס האט רב חיסדא אנגעזאגט זיינע טעכטער, שפילסט זיך נישט מיט די פרוי, אוודאי וויל זי נישט קיין תשמיש, זי איז נישט משוגע, קומסטו אין איר אריין, און דו שטופסט דיך אריין אין איר, און אלל אוו א סאדען זי האט געהאט נאר ווייטאג אן א סעקס און אן א לאוו, און וואס האסטו געמיינט? וואט איז שי קרעזי? דעברעצינער רב האט א תשובה צו מ'מעג זיך שפילן מיט די פרוי, אויב א פרוי האט געוואלט מ'זאל זיך שפילן, און ער קוועטשט זיך און קוועטשט זיך, ענדליך האט עס ארויסגעשטופט אז מ'מעג. נאכדעם געבט ער א זאג, ווי איך האב באקומען פון מחנכים אין ארץ ישראל רבנים, מ'איז מתיר אסאך און אסאך מער פון דעם. אוודאי אזוי, ליסען, די וועלט איז היינט אפן, ס'איז א כרטיס פתוח, און אויב דו'סט נישט מתיר זיין, איז דא וואו מ'טרעפט עס, מ'טרעפט עס ביי א חבר, ביי א שכן, ביי א פרענד, צוויי מיידלעך שפילן זיך ארום, נא נא נא נא נא יו העוו טו בי ווערי קערפול, מען האט אריין גענומען די אלע משוגענע פרויען, וויל איך דיר ציילן א מעשה, א קורצע מעשה, די מעשה גייט אזוי, א איד איז געקומען צום אלטן רב פאדווע און האט אים מסביר געווען וועגן די בעיקערי, עס איז דא דער חשש דער און דער און דער, האט אים רב פאדווע געזאגט הער אויס איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין א שטאטס רב און איך דארף צושטעלן פאר יעדן א בעיקערי, דו האסט א פראבלעם דערמיט מאך דיר אליינס, איך קען נישט וועגן דעם איבערדרייען די שטאט. ווי יעצט אויך געווען, איך האב געטראפן א משגיח וואס ער איז געפארן אויף בולגאריע, פרעג איך אים וואס טוסטו דארט, און זאגט ער ס'איז דא רעיזענס, מען געט א הכשר, עפעס א ארגענעזעישן, א כשר'ע, געדענק נאר נישט וועלכע, צו אוקעי צו או יו, עניוועי, איז נעמען זיי די צוועבן און זיי טונקען עס איין אין קאכעדיג וואסער כדי ס'זאל ווערן קליינע לעכער, דעמאלטס זאגן זיי אז ס'קומט ארויס, איך ווייס די שמוץ אדער וואס אדער וואס, איך קען מיך נישט אויס, געזאגט פארן רב כ'האב א פראבלעם, ווייל דאס איז יין נסך, האט ער געפרעגט ווי הייס איז די וואסער? מ'האט געזאגט ס'איז בערך בוילינג, האט ער געפרעגט ווען זיי טונקען עס איין ווערט די גאנצע קיל פאר אפאר מינוט, זאגט ער ניין ס'איז א גרויסע בריכה מיט אסאך הייס וואסער, זאגט ער דעמאלטס איז עס כשר, פרעגט ער אים נאך מ'קען דאס מכשיר זיין, זאגט ער פאר די גאס הונדערט פראצענט, די גאס מוז האבן צו עסן רעיזענס און שוין, אוודאי איז א גרויסער חילוק יעדער מענטש, ווען דיין סעקס לייף, דיין סעקס דרייוו איז אסאך שטערקער ווי א צווייטענס, וואס איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען אזוי, סיי ביי זכרים סיי ביי די נקבות. דאונט דיפרייוו הער פראם דעט ביקאוז איי טראסט מי. אזוי זיכער ווי ס'איז יעצט ווינטער אין אמעריקע אזוי זיכער איז אז זי'ט טרעפן סעקס אוטסייד. דאס זאלסטו זיין זיכער. יעצט גאר א גראבע חזיר'טע וועט עס טרעפן מיט אן אנדערן מאן, און נישט אזא גראבע חזיר'טע וועט עס טרעפן מיט א גוירלפרענד. סאו ווילסטו יעצט האבן הדרכה? איכ'ל דיר געבן הדרכה. איך האב אמאל געהאט א ישיבה פאר חתנים. האט מיך טאהשער רבי געפרעגט וואס לערנסטו מיט זיי זאג איך אדרבה זאל מיר די רבי זאגן וואס. זאגט די רבי זאלסט זיי אויסלערנען אז אז אין בעדרום איז הכל מותר, אזוי האט ער מיר געזאגט די ווערטער הכל מותר, אבער איך בין געווארן זייער שאקט א פרומער רבי טאהשער רבי פרעג איך דעם רבין זאג איך וויל איך עפעס פרעגן הכל מותר ממש? זאגט ער ווען ס'איז ריין יא, זאג איך אבער דא אין שולחן ערוך מ'זאל נישט וואוינען פון אונטן דאס יא, זאגט ער די פאר קלייניקייטן וואס די רמ"א זאגט אז מ'זאל נישט טוהן, אויף די פאר קלייניקייטן און אויף דעם מוזטו זיי זאגן אז דאס טאר מען נישט, אבער אויסער דעם זאל זיין ליבשאפט, זאל זיין ודבק באשתו הכל מותר, דעטס איט. און יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, די אלע וואס זיי טוהן דאס פאר די ווייבער טוהן נאך א גרויסן פראבלעם, ווייל מיר זאגן אינגעלייט אז די אינגע די ווייבער געבן זיי נישט וואס זיי ברויכן, און כדי זיי זאלן ווערן גוט אראוזד איז נוצן זיי דראגס, מיר נוצן נישט די דראגס וואס מען רייכערט ווייל זיי ווילן נישט אנרייכערן די הויז, נאר ס'איז דא די סניפינג גלו, סניפינג גלו איז די דראגס, נישט גלו, ס'איז אזא סניפינג דראג, און מען ווערט זייער נאקט אוט, מען ווערט ס'ברענט אויס די מח ביז אפאר חדשים אז מען נוצט עס. זיי נוצן דאס ביקאוז דעיר נאט געטינג אינאף. און איך וויל זאגן נאך א זאך, די גרעסטע שלום בית האבערס זענען די וואס זיי רעדן אפן, פרעגן די ווייב, יו דידנט אינדזשוי דיס? יו דידנט אינדזשוי דעט? כ'האב דאס אינדזשויט, דאס האב איך בעסער ליב געהאט, יו העוו טו טאלק אבאוט סעקס, איטס פארט אוו לייף. נאר דאס זאלט עטץ ענק אויסלערנען, די פרומע זאכן זענען געפייגערט, ווער ס'לעבט אין פרישה זינדיגט ערגעץ אנדערש. ס'דא אין ס'דא א ספר קב הישר שרייבט ער דארט, די טאטע האט אנגעזאגט פאר א קינד, ער זאל זיין זייער געווארנט פון א וצדקתך, דאס מיינט ער דאס איז קריגן חברה וואס זיי שטעלן זיך הער זענען פרום, איז די מעשה גייט אזוי, ער האט חושד געווען זיין ווייב אז זי מזנה.

און ער האט געוואלט נעמען דעם מאן אירן און אים הרג'נען, און ער איז אנטלאפן, נישט געהאט ווי צו שלאפן, איז ער געגאנגען שלאפן אין פארק, און האט זיך געלייגט שלאפן אין פארק, און ס'איז געווען עפעס א גניבה ביים קעניג אין שטוב, דזשולערי צו וואס, און מ'האט חושד געווען דעם איד וואס איז געשלאפן אין פארק, שוין, האט מען גע'פסק'נט אז מ'גייט אים הרג'נען, און מ'האט אנגעגרייט א פאראד אין די גאנצע שטאט, אויפן וועג גייענדיג צו די פאראד האט דאך דער גלח מיטגעגאנגען, האט ער זיך געגעבן א רוף אן דער גלח מען זאל וואטשן וויאזוי מען טרעט דא ווייל מען טרעט דא אויף אסאך ווערים און מען טאר נישט הרג'נען בעלי חיים. שוין, זאגט דער איד פארן קעניג זאלסט וויסן, באמת איך האב עס טאקע גע'גנב'עט, איך בין מיך מודה מתוודה, נאר כ'האב א שותף, דער שותף איז דער גלח איז געווען מיין שותף. געגאנגען מען האט דורכגעקוקט דעם גלח'ס הויז און מען האט געטראפן אז ס'איז טאקע דארט דער קעניג איז נישט געווען קיין בטלן, זאגט ער דעם איד הער אויס סאמטינג איז גאוינג אן, יו טעל מי די טרוט. זאגט איך וועל דיר זאגן די אמת, מיין טאטע האט מיר געלאזט צוואה זאל מיט א פרומען זייער אבאכט געבן, און און ער דערציילט אים די מעשה, אזוי ווי ער האט אים פארציילט די מעשה, איז מען געגאנגען מען האט געברענגט זיין ווייב מיטן נואף, און מען האט געברענגט דעם גלח, און מען האט זיי אלע דריי געהאנגען, אזוי ברענגט דער קב הישר א מעשה. וויל דיך אויסלערנען א חסידה, א פרוי וואס איז א חסידת'טע, דאס א טמא'נע חיה, טמא'נע פויגל, א פרוי איז געמאכט אז זי זאל סעטיספייען און פליזן האר האזבענד, צו געבן אים צו עסן, צו געבן אים א ווארעם געלעגער, און צו מאכן מיט אים סעקס. און אויב מ'האט איר אנדערש געלערנט, האט מען איר געלערנט פאלש. און דאס איז די מעסעדזש וואס איך געב היינט פאר יעדן. די מעסעדזש איז, די אלע וואס זיי לערנען און זיי ווילן געפעלן פאר די פאר פרומע משוגעים, פאר די, לאמיר זאגן, די קהילות ווער ס'שיקט צו לערנען צו כדומה, טוען די גרעסטע עוולה. ווייל זיי ברענגען אראפ כלל ישראל, איז נאו ריזען א יונגערמאן וואס האט דורך געמאכט פינעף טעג און זיבן טעג און ער געשלאפן מיט א פרוי אינאיינעם איין צימער און האט נישט געקוקט ווי מ'טאר נישט און האט זיך אויפגעפירט בקדושה איז נאו ריזען אז ער זאל נישט קענען ארויסגעבן זיין גאנצע תאווה אין די פרוי ווען זי איז ריין. איך האב געהאט אמאל א גאנצן וויכוח מיט דאקטוירים, זיי פלעגן מאכן זייער שנעל סעזעריען. געהאלטן אז זיי טוען עס אין שטיל, בין איך געגאנגען זיך דורך רעדן מיט זיי, איך האב זיי מסביר געווען ווי זיי זענען ראנג, איך האב זיי געזאגט, ביי אונז איז דא די ערשטע פינף טאג חמשה ימי טומאה און נאכדעם זיבן טאג וואס מען וואוינט נישט אינאיינעם, ממילא ביסטו אף מיט דיין חשבון מיט אפאר טעג, הייבט ער אן צו לאכן, ראביי אר יו אוט אוו יור קאטען פיקינג מיינד, איי שוד בעליוו די בי עס דעט יור טעלינג מי, יור ליווינג טוגעדער אין וואן בעדרום אין א דארק בעדרום ענד דער איז נאובאדי דער ענד יו. סליפ אין יור בעד, שי סליפס אין האר בעד, ענד יו דאנט איווען טאטש יור סעלף אין מידעל אוו די נייט, זאגט ער, ראביי, יו אר פול אוו בעלאוני. נו, איך האב אים געטרייט צו עקספלעינען אז איך בין גארנישט פול אוו בעלאוני. שפעטער האט ער אנגעהויבן נאכצוקוקן אז ס'פעלט אים טאקע פונקט די צוועלף טעג, ממילא האט ער געטשענדזשט, ער האט אנגעהויבן. צו מאכן ווייניגער סעזיריענס, ווייל זיין דו דעיט איז נישט געווען אייניג מיט אונזער דו דעיט, און דאס איז דער אמת. סוגה בשושנים זעמער אזא הייליג פאלק, שטעלט נישט קיין אטאם באמבעס מיט מאשין גאנס, דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט, האמער אונז א רויזן, א ביוטיפול ראוזעס, דאס מאכט די סוגה זאל זיין א וואנט, און דאס זעמער אונז, דאס זעמער כלל ישראל, דער אייבערשטער האט עס נישט געקענט פארלאנגען פון קיין שום אומה ולשון. פעלט זיך אין איין בעט אין איין בעד רום, אפגעטיילטע בעטן און מען קוקט נישט, איז אנגעטון צניעות'דיג ווייל מען זאל זיך נישט ארויסווייזן, אבער דאס איז געזאגט ווען ס'איז דא חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים, נאכדעם זאלסטו האקן אין קרויט וויפיל דו קענסט, אוודאי מיט ליבשאפט, מען דארף איבערבעטן, מפייס זיין די פרוי, און מען דארף זען זי זאל אויכעט סעטיספייד ווערן פון די אלע זאכן, נישט געסט א גיי א שטופ און א לויף און אוועק, זייער אסאך פרויען. די בעטן די מענער, לויף נישט אוועק כאטש ווי, עס האסט מיך אנגעזייט, ביסט שוין נישט דא, שלאף מיט מיר א גאנצע נאכט. נו, דעמאלטס אז ער האט געוואוינט מיט איר, האט זיך נישט צוגעקומען צו קיין קישוי אבר, אז זי פארלאנגט עס, שלאף מיט איר. סאך אינגעלייט וואס פרעגן מיך צו זיי מעגן, זאג איך אים, דו מוזט, נישט דו מעגסט. ווייל וואס א פרוי וויל, אויב ס'איז נישט קעגן די תורה, מוזטו. און שוין. אסאך פרויען, זיי גייען אזוי צוגעדעקט מיט אלעם, זיי לאזן נאר ארויס דעם לאך. איז דא פרויען וואס זאגן איך וויל מיין מאן זאל זעהן די דדים, איי פיל גוד אבאוט איט, זאג איך זיי יא אבער טאמער וועט ער צוקומען צו זעהן דעם אותו מקום איז עס א סיריעס פראבלעם, זאגן זיי ניין אונז גיימיר אנגעטוהן מיט א אונטערהויז, זאג איך פיין געזונטערהייט אויב דאס איז דיין באגער ענד יו פיל גוד ענד יו געט קלאוסער טו יור האזבענד, נישט דא קיין הלכה אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט, און טריי צו מאכן דיין ווייב אויכעט פילן גוט, אה האסט אזאלעכע שיינע דדים ביסט אזוי שיין. Wow דאס איז די ביוטי, די גמרא רופט עס אן אז דאס איז די ביוטי פון די פרוי, די גמרא זאגט דאס איז הוד יופיה, דאס איז איר שיינקייט, איז וואס מען טאר נישט איז קוקן באותו מקום, דארט טאר מען נישט, און איך זאג אייביג דו מעגסט זאגן פאר דיין ווייב ווייסט ביסט זייער שיין איי נעווער ריעלייזד האו ביוטיפול יו אר, מעגסט איר זאגן א קאמפלימענט אויך אמאל, נישט אז זי איז דיין טוילעט, האסט זיך אויסגעריבן יו וואקד אוט און יו פינישד, נאט א טוילעט באול, דארט הייבט זיך אן די לעבן פון די גאנצע מענטשהייט. ביי איר, ביי איר רחם. און במילא אז ס'עט אלעס גיין אויף אן אנדערן סיסטעם אין שטוב, עט אלעס זיין אנדערש. ס'עט זיין ממש א מחיה. און דאס וואס די טיטשערס טיטשען זיי פאלש, דאס זאלסטו וויסן איין זאך, ווען דו הייבסט אן דיין לעבן זאלסטו מסביר זיין פאר די פרוי אזוי, איך בין א בן תורה, אדער ווען נישט, מיר גיין צו א רב. אלעס וואס מ'האט דיך געלערנט, אזוי זאגט דארט די גמרא, כל מה שאמרתי לכם אתמול טעות הוא בידי, אזוי זאגט אן אמורא. אלעס וואס כ'האב ענק נעכטן געלערנט, כ'האב געמאכט א ביטערע מיסטעיק, דארף מען איר זאגן אזוי, אלעס וואס מ'האט דיך געלערנט אין סקול, די כלה טיטשערס, איז א טעות מוחלט. יעצט אז דו ווילסט מיט מיר דיך אנהייבן א לעבן, און דו וועסט קענען מיין נאטור און איך וועל קענען דיין נאטור, לאמיר אונז דינגען א רב, גיין צו א רב און דורכשמועסן יעדע זאך וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, דעמאלטס וועסטו האבן א ריכטיג לעבן, ווייל די באלאני וואס מ'רעדט איין די מדריכות, דאס איז געפערליך. איך וויל אויך זאגן, ס'איז דא זייער אסאך פרומע פרויען וואס מען רעדט זיי איין זיי דארפן דאווענען, א פרוי איז פטור פון דאווענען טאמער זי האט קינדער, נישטא אזא זאך ווי דאווענען, און דאס וואס דער משנה ברורה זאגט ס'אלעס איז געזאגט ווען זי האט שוין חתונה געמאכט די קינדער אדער פאר זי האט נאך געהאט די קינדער, ס'איז דא פרויען וואס האבן זיך גענומען צו זאגן זיבן מאל שיר השירים ישר והפוך, איגרת הגרא, תהלים פונעם חידא. און שיר השירים מיט פרק שירה, די אלע זאכן איז זייער פיין, אבער טאמער ס'שטערט די מאן, דעמאלט זאלסטו וויסן ס'נישט קיין מצוה, ס'אן עבירה. ווען די מאן קומט אהיים איז נישט דא קיין תהלים הגרא מיט שירת ה', שיר השירים, נישט דא גארנישט, די מאן קומט אהיים איז דא א מאן, דעטס וואט יו אר היער פאר, טו פליז ענד טו סעטיספיי יור האזבענד. די זעלבע דארף ער אויך טון, אבער ווען ער קומט אהיים זאלסטו אלעס לייגן אין די ספרים שאפע. דא פרויען וואס זיי קענען זיצן צוויי שעה, מאן קומט אהיים איז זי נאך ביזי ענדיגן דעם שיעור פון חפץ חיים מיט דעם מיט יענעם, ס'איז זייער פיינע זאכן נאר נישט אויף דיין מאנ'ס חשבון. נאכדעם איז נישט דא קיין שלום בית, און ממילא ווען ס'קומט צו תשמיש איז אויך נישט דא קיין שלום בית, און די אלע תפילות פון שלום בית וואס מ'דארף זאגן פאר תשמיש, די אלע תפילות, די אלע יהי רצון'ס, אלעס זאלסטו זאגן אינמיטן טאג. ביינאכט איז דא א מאן, נישט קיין שיר השירים און נישט קיין שיר היחוד, גארנישט. איף יו גאנא לערן דעט וועסטו גוט פארן. יעצט וואטש וואס דא גייט זיין נעקסטע וואך, הוהוהוה גייט אריינקומען קאלס, ס'גייט זיין לברכה ולקללה, נאר כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, איך לאך פון ענק, ענד דעטס איט. איך וועל זאגן וואס כ'האב צו זאגן, און דאס אלעס וואס די רבנים האבן ענק משוגע געמאכט, און ס'איז דא די משוגעים די הערצאג מיט אנדערע. משוגענע חברה, ס'איז דא איין פרוי וואס האט געלערנט פיין הלכות נידה מיט אלע זאכן, און זי איז נישט קיין קאקמערע קאקמערע, האט מען זי נישט פארגינען, האט מען אויף איר ארויף געלייגט אן עס לך, זי לערנט אסאך בעסער ווי די אלע היימישע פרויען. נעמט א פרומע פרוי וואס האט שוין אפגעפעצלט איר לעבן מיט איר מאן, געשטופט ווי מען טאר נישט ווען מען טאר נישט, זי קומט אויף די עלטערן, זי איז א גרויסע ערליכע אידענע, זי האט א טאכטער, די טאטע האט מיט איר מסתמא אויך געוואוינט, זי גייט אנהייבן צו לערנען אונז הלכות קדושה. פוי אויף די אלע לערערס. יעצט וועגן וואוינען אין דעם אחור, איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת. ס'איז דא די רמ"א ברענגט אז מ'טאר נישט, און ס'איז דא וואס האלטן נאר ביי קרוב מעג מען יא, און נאר טאמער ס'איז נישט הוצאת זרע, און ס'איז דא וואס האלטן אפילו אזוי אויך. איך וויל ענק זאגן, צו זאגן א לאו און א איסור אז מ'טאר נישט איז זייער שווער. פארוואס? אבער נישט עס צום טרעפן וואוינען מיט א זכר ערגעץ אין א ביי יענעם אין שטוב, אדער עס צום טרעפן מיט א זכר אין די מקווה. די אלע זאכן מוזן זיין דורכגעשמועסט מיט א סייקאלעדזשיסט, א סייקייעטריסט, און א רב, און אז די רב איז מתיר וואס דער סייקייעטריסט זאגט אז מען זאל טון, דעמאלטס האסטו א היתר עס צו טון, ס'איז נישט ארגער ווי צו פאסטן יום כיפור ווען דער דאקטער זאגט אז דו טארסט נישט. ווייל איך ווייס וואס עס גייט זיין, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, כ'האב פונקט פארציילט די וואך פון א אינגערמאן שבת האט ארויפגערופן א חתן, און ווען דער אינגערמאן וואלט נישט געווען גענוג סיריעז וואלט שוין געווען דארטן א משכב זכר. ס'איז זייער שווער צו זאגן הלכות צניעות אויפן טעלעפאן, מען דארף קענען די מענטש, מען דארף קענען די פרוי, און מען דארף אויך מאכן זיכער אז די פרוי עגריט צו עס, ווייל דארטן אז מען שטופט איר אין די מחילה טוט איר נאר וויי, פארנט שפירט זי נאך אביסל א טעם ווייל זי האט די קליטעריס, אין די בעק איז עס סתם ווי מען זאגט. פעין פעין פעין פאר גארנישט. איז במילא אויב זי זאגט זי וויל נישט האסטו נישט קיין ברירה דו קענסט עס נישט טוהן דאס איז א רעיפ קענסט גיין זיצן אין דזשעיל אויך פאר דעם איז די אלע זאכן דארפן גיין צו א דאקטערס העלפ און א רב אויך ווייל די רב ווייסט וואס מען מעג על פי הלכה און וואס מען טאר נישט און במילא טאמער דו ביסט נעבעך אזוי טאוטעלי סיק, וויל העוו טו קאמפליי וויט איט טאמער די תורה לאזט, איז במילא שווער צו זאגן הלכות צניעות, אבער דאס וואס איך זאג יא און אז כדי דו זאלסט נישט געבן א קום און אן אנטלויפן פון די פרוי וואס זי זאל זיך פילן ווי דו האסט איר גערעיפט און אויסגענוצט ווי א טוילעט באול, זאלסטו מאכן זיכער אז דו שפילסט דיך מיט די קליטעריס, דאס מעג מען, דאס איז נישט, דאס דארף נישט האבן קיין דאקטער צו דעם, יו דאונט דו איט יו לוז יור ווייף, העי זאלסטו דיך שפילן מיט איר און זאלסטו פרעגן דיד יו געט איט אוט אלרעדי, אר יו אין פול קליימעקס? און ווען זיי זאגן יא, דעמאלטס זאלסטו זאגן אקעי יעצט קום איך, נאו איים אן די ליין, נעקסט. אבער מען דארף אויך אובאכט געבן אז מען זאל נישט צוקומען צו זרע לבטלה, דו קענסט עס מאכן אז טאמער קומסטו ביסט זייער צוהיצט און קומסט צו גראד צו זרע לבטלה, דו זאלסט קודם מיט איר וואוינען, זאלסט איר מסביר זיין שיין דעט יו העוו טו דו איט ביקאוז אדערווייז קומסטו צו צו א השחתה, און נאכדעם זאלסטו דיך מיט איר שפילן ווילאנג זי וועט פילן דעט שי רילי גאט טו פול קליימעקס. באט איף יו דאונט דו איט דעט וועי, דער רבי וואס איז מסדר גיטין האט עס גראד פארפילן, טראסט מי. א גוטן און א פרייליכן שבת.